א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהעלותך, דאס איז אן עמורדזשענסי, איך האב געמאכט א שיעור פון אנדערטהאלבן שעה, און איך מוז צולייגן יעצט אן עמורדזשענסי. די ערשטע זאך וויל איך זאגן אז היינט האט זיך אנגעהויבן די טרייעל פון, די, נישט די טרייעל, די הירינג פון קעלנער, און מען האט אים געגעבן א טרייעל דעיט אויף דזשוליי די עיט וואס דאס איז ראש חודש אב. דערווייל איז אין אלע צייטונגען דארט געווען. ס'איז א היילי פאוקעסד קעיס. און כ'האב אויכעט גערעדט באריכות אינעם צווייטן דיגן שיעור אז הינדי קאון איך זאג דיר גיי קאאפערעיט יעצט מיט די גאווערנמענט דיין ברודער גייט ארויסגיין ער'ט זיצן א מינימום אבער ער'ט ארויסגיין די גאווערנמענט וויל וויסן אלעס וואס דו פארמאגסט מיט משמרת הצניעות ווייל דא מיליאנער דאלער וואס די יו דזשעי או האט באקומען און דו ווייסט די אלע. דו ווייסט יעדער וואס האט געהאט א פארקינג פערמיט, יו נאו עווריטינג, און איך בעט דיך זיי נישט קיין בהמה ווייל זיי וועלן עס עניוועי דערגיין, מאך א דיעל און קאל מיך נישט אפ צו רעדן און צו זאגן איך האב דיר געאפערט געלט, איך האב דיר געאפערט זיך צו טאטשן, איך קען דיך אפילו נישט, מאך דעם דיעל מיט די גאווערנמענט, דו ווייסט ווי צו גיין עס מאכן. דער וואס האט געארבעט ביי ענק און ער איז ארויס, ער וועט דיר מאכן דעם דיעל, יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, ס'האבן מיך אפגעקאלט. אויב נישט צען פרויען זאג איך א גוזמא. הרב נחום ווער רעליוו'ד נאו, מען האט געכאפט דעם חזר וואס האט אונז געקאלט און כסדר געוואלט וויסן וואס די כלה טיטשער האט געטיטשט, געוואלט וויסן ווען זי האט א פיריעד, ווען זי וואוינט מיט איר מאן און וויאזוי זי וואוינט. לאידך גיסא איז דא וואס האבן מיך אפגעקאלט ער האט צוטון יעצט מיט זיין לענדלארד לעבאוויטש, ער וויל אים ארויסווארפן האסט אים אונטערגעבראכן. זאג איך איך האב אים נישט אונטערגעבראכן ער האט זיך אונטערגעבראכן ער האט געוואוסט אז ער דארף זוכן פרנסה. אבער צען פרויען זיכער האבן אפגעקאלט ממש איטס א ריליף א מענטש האט געטארטשערט פרויען סאו וואס איז ער יאקאבאוויטש מיט סאטמאר בעק עס וועט נישט ארבעטן מער די זאכן דער מענטש האט געטון וואס מען טאר נישט און ער'ט גיין זיצן א חוצפה אזוינס צו טון. זאגט מען אבער איינער אבער ער האט קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם זאג איך ס'איז נישט אמת. צווישן די גאנצע קעיס האט מען מיך אפגעקאלט אז בערך צען יאר צוריק האט מען אים פון קרית יואל אויכעט משמרת הצניעות געוואלט איינזעצן. ער האט יא געטאטשט. ווער ס'רעדט טאטשט און ווער ס'טאטשט רעדט. עניוועי. ס'געווען אמאל א מיידל איז אהיים געקומען שוואנגער פרעגט איר איר פון א דעיט פרעגט איר איר טאטע וואס האסטו געטוהן ביסט משוגע זאגט זי כ'ווייס נישט טאטע כ'האב נאר גערעדט זאגט ער ס'שטייט ולא ממדבר הרים פון רעדן ווערט מען נישט שוואנגער ווער ס'רעדט טאטשט. עניוועי. ברוך השם נאך א חזר אראפ פון די מארק. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך ס'איז דא געשעהן א מעשה. א מורא'דיגע מעשה. און איך וויל מ'זאל וויסן דערפון. ס'איז דא איינער ביי די ארוינים איז געווען א מלמד. ער האט געהייסן, ער הייסט. קומבערט צו וויאזוי, איך קען אפילו נישט נאכזאגן דעם נאמען. און מ'האט אים געטראפן ער דרייט זיך מיט קלענערע קינדער. כ'האב שוין גערעדט פון אים אפאר חדשים צוריק, אפאר וואכן צוריק. און זיי האבן מיך אפגעקאלט פון קרית יואל פון די חדר פון ר' אהרן'ס חדר דא. נישט פון קרית יואל אבער עס געהערט צו ר' אהרן. זיי האבן געזאגט אונז גיימיר אים ארויסווארפן, פארוואס? ווייל אז איינער קען היינט אין אזא צייט ווי היינט זיך דרייען אין אן אנדערע קלאס, דאס איז א סימן, ער ווייסט דאך וואס דא גייט פאר, ער ווייסט דעם האטליין, ער ווייסט אלעס, איז א סימן ער מוז זיין אזוי קראנק אז ס'אינטערעסירט אים שוין נישט. ענדליך כ'הער מ'האט אים יעצט געטראפן אין די קאוט, אין די מלמדים'ס קאוט רום האט מען אים געטראפן מיט א קינד. איז ביי די וועי קודם וויל איך וויסן פארוואס האט די מלמדים'ס קאוט רום נישט קיין ווידיאו? די טוילעטס און די סעלער דארף האבן ווידיא. באט עניוועי. הער איך זאגן אז מ'האט אים ארויסגעווארפן. מ'זעהט אויס די אינגעלייט זענען שוין פון מיינע ידידים זיי ווייסן שוין מ'דארף יענעם פרעגן וואס איז געשעהן. און זעהט אויס די קינדער האבן פארציילט אז ס'האט נישט געטויגט. זיי זענען געגאנגען זיי האבן איינגעבראכן ביי אים אין שטוב זיי האבן געטראפן א קאמפיוטער און ער האט געהאט דארטן א בילד פון א בחור און דער בחור איז געווען אינגאנצן אויסגעטוהן. האט מען אפגעקאלט דעם בחור, מ'האט אים געפרעגט וואס גייט דא פאר, האט ער געזאגט הער אויס, איך האב געהערט נחום ראזענבערג'ס האטליין פאר שבועות אז מ'דארף זיך צוריקקערן צום רבונו של עולם, ער האט זיך נאכנישט אפגעלאזט פון מיר נאך פון ווען ער האט געלערנט אין מאנראו, ער לויפט מיר נאך, ער איז א אינגערמאן, איך בין נעבעך זיין סעקס סלעיוו, כ'בין א בחור אין ישיבה, און איך האב אים געבעטן פאר שבועות טאמער לאזטו דיך נישט אפ פון מיר זאג איך דיר כ'רוף די פאליס. אזוי גייט בערך די מעשה, כ'ווייס נישט פונקטליך אלע פרטים, און דער סוף איז געווען אז ער האט מורא געהאט איז ער געגאנגען ער האט באגראבן דעם בחור האט ער ארויסגעגעבן דעם פיקטשער ווי ער איז געווען ביי אים אויסגעטוהן כ'האב ענק געזאגט שוין לאנג געזאגט ווען די גייסט זינדיגן זאלסטו וויסן אז יענער קען האבן ווידיאו פין דיר יענער קען האבן אלעס פין דיר די ווייסט נישט אין די סוף גייט ער דיך איינמאל אזוי מיאוס סקרוען אז די עסט אפילו נישט וויסן וואס ס'טוט זיך ס'איז א יונג בחור'ל פין ניינצען צוואנציג יאר מען קען אים נישט איינזעצן ווייל ס'איז קאנסענט. און וואס ביסטו געקומען צו יענעם אין שטוב? איז קען מען אים גארנישט טון, און ער האט יעצט דעם בחור אזוי באגראבן אז דער בחור קען קיין שידוך נישט טון מער. סאו, כ'האב ענק שוין געזאגט. ווען א אינגערמאן וויל דיר עפעס טון, אפילו דו האסט געזינדיגט ביז יעצט, קאל די פאליס. יעצט הער איך זאגן אז רבי אהרן האט געזאגט מ'זאל אים איינזעצן. רבי אהרן, ס'איז דא א פראבלעם, דער בחור איז שוין עלטער פון אַכצן און ס'איז קאנסענט. און אפילו ווען נישט דארף מען דעם מענדעלע חזר איינזעצן פארדעם.
ווייל מענדעלע חזר האט געטאטשט בחורים וואס זענען נאך נישט געווען אין קאנסענט עידזש. באט עניוועי ס'איז שוין דורך סטעטש אוו לימיטעישן יעצט האט ער דאך שוין געבויעט א פרויען מקווה יעצט קען ער דאך שוין גיין מיט פרויען אויך. זאל זיך מאכן דארט א צימער אזוי ווי דער פליישמאן דער פון בארא פארק דער וואס האט געפירט די מקווה יארן לאנג האט געהאט א צימער דארטן אין די מקווה און ער פלעגט קוקן ווי די פרויען גייען אראפ צו די טבילה. און ווען מ'האט אים געכאפט, איך בין געווען אינוואלווד דעמאלטס ווען מ'האט אים געכאפט, האט ער געזאגט פאר די רבנים, נו וואס זאל איך טון, מיין ווייב איז נישט אזוי געזונט, און איך קען נישט זיצן אינדערהיים, ביינאכט שלאף איך דארט אין מקווה, וואט א דזשאוק, וואס? סאו מ'דארף זייער וואטשן אז מ'זאל נישט האבן צוטון מיט יונגלעך, און ס'זאל נישט האבן צוטון מיט בחורים, ווייל איינער גייט סקרוען דעם צווייטן, באט עניוועי, רעגארדלעס וויאזוי די מעשה הייבט זיך אן און ס'לאזט זיך אויס בערך ס'איז אזוי ווי איך זאג ענק זאגן שוין היינט אלע מלמדים. זיי האבן מיך אויפגעקאלט, נחום דו קענסט טוהן די גרעסטע זאך פאר כלל ישראל אז דו וועסט מאכן דיין האטליין, ווען נישט דיין האטליין וואלט עס געווען באהאלטן, די מלמד וואלט געקענט אריינעמען א קינד אין די קאוט רום, די מלמד וואלט געקענט גיין צו א קלענערע קלאס און טאטשן די קינדער, ס'איז געווען א דזשאוק, ס'איז געווען הפקר, ס'איז געווען מותר לכתחילה, און ברוך השם דו האסט עס געשטעלט אויפן פלאץ, דאס זאגן שוין מיינע גרעסטע שונאים, דאס זאגט שוין מענדעלע'ס מענטשן, וואס דער מענדעלע חזר דער דרעקיגער גנב האט אונטערגעשריבן אויף מיר. און דאס זאגן שוין די ארוינים, זיי האבן דאך געשריבן וואכן חדשים, צייט טומאה, זיי האבן געשריבן השחית עמך און דראגס, אלעס איז געווען דראגס, השחית דראגס עמך און דראגס. ישראל הגר המצרי זאגט שוין היינט, יא, ווען איך וואלט געהאט שכל וואלט איך מיך געשטעלט אויף נחום ראזענבערג'ס זייט, נאר איך קען גארנישט טון. ווי איך קען גיין וויזיטן א קראנקן דארט ווי מיין טאטע קען נישט אנקומען, מ'לאט מיך נישט טון גארנישט. ישראל האגאר, דו האסט געדארפט נאך אין די צייט ווען דיין טאטע איז געווען געזונט דאס פאררעכטן. ביי דיין טאטן האט זיך געדרייט א הויז בחור וואס אנטשל האט אים מאלעסטעט און איז אראפ פון וועג. איך וועל דיר זאגן וויאזוי ער הייסט אויכעט, ער הייסט קלאר. כאטש מ'זאגט נישט קיין וויקטעמס, נאר כדי מ'זאל נישט זאגן אלעס איז ליגנט, מ'דארף דעם בחור אויפפיקן. כ'ווייס נישט צו דער בחור האלט שבת. דו האסט נישט געוואלט? דו האסט געקענט באשטיין ס'זאל זיין זנות? דו האסט געוואלט טאטשן פרויען בהיתר יפה? אבער יעצט זעסטו ביסט נישט גוט געפארן הייבסטו שוין אן צו טראכטן אפשר וואלט מען געדארפט גיין אנדערש? נאנאנאנאנא ווען דו האסט א טשענס, א טשויס, גייסטו היינט אויכעט פארקערט אז עס האט זיך אויסגעדרייט. זאגט ער יעצט עפעס איך האב געהערט מ'האט אים קאליע געמאכט א שידוך איך וויל עס צוריקשטעלן. שטעל די נישט צוריק. דו האסט אונטערגעשריבן אויף א מענטש וואס פאר דעם וועסטו באצאלן מיט בלוט, רק בדם תהיה לנו הארץ, דו וועסט באצאלן פאר דעם מיט בלוט, דו וועסט זען די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן, און שטעל די נישט צוריק גארנישט, ווייל איך האב געזאגט דעם איד דאס וויסן, דא קומט נאך ארויס א ספר וואס דאס גייט הייסן מיין קאמף. פארוואס איך האב מיך געשלאגן מיט די רבנים און יעדער רב וואס האט אונטערגעשריבן האט דארט א פיקטשער מיט א בייאגרעפי פונקטליך וואס עזניס ער האט געטוהן צו ער איז געווען אין צו משכב זכר צו אין צו משכב נקבה. ס'איז דא וואס זיי האבן אנגעשוואנגערט און זיי האבן געברענגט א ממזר אויף די וועלט א רב. ער האט גראדע נישט אונטערגעשריבן אבער איך ברענג אים אויך אריין דארט. איך וויל דער עולם זאל וויסן וואסערע השחתה דא איז געווען. סא אז איך וועל זיין א מחותן און נאכאמאל זעהן דעם ספר און אים אנצורייצן וועט ער זאגן אוי איך קען נישט נעמען די פרעשור און ער קען עס נישט נעמען איף יו קענט טעיק די היט סטעי אוט אוו די קיטשען. סא שרול האגער פון דיר בעט איך גארנישט דו ביסט אזוי ווי דער רבי דער סאטמארע רבי פלעגט זאגן די משל הידוע א מענטש האט אנגעצינדן יענעם א הויז און ער האט אים ארויס געראטעוועט און יעדער האט געזאגט גיי נישט אריין לאז אים נישט אריין זאגט ער אינדערפרי ווען איך האב אים ווען נישט ביי מיר אין הויז. וואלט איך ווען געשטארבן פונעם פייער, שרייט אים יעדער די משוגענער, ער האט דאך עס אנגעצינדן, ער האט געהארגעט דיין ווייב און די קינדער. סרול האגער המצרי, דו וועסט באצאלן פאר דעם מיט בלוט, און איך ברויך פון דיר נישט קיין שום טובה, נישט פון קיין איינע פון די לאגלאג רבנים, זיי זענען אלע דערטליגערס, און זיי האבן אלע געוואלט עפעס באהאלטן. א גאנצע צייט רעדט ער מיט חיים פלאהר, אויב אייער דעת תורה איז אזוי אויף יעדע זאך, פרעגט ער אים, אויב דיין דעת תורה איז. חיים פלאר האט א דעת תורה? ווען ער האט א דעת תורה רופט ער דאך מיך ווען ארויף. היינט שרייט ער קוק וואסערע השחתה ס'איז געווען, ער האט נישט געוואוסט. האסט נישט געוואוסט האסטו געדארפט ארויפרופן דעם וואס זיי ווייסן. נאר דו האסט זיך נישט געוואלט אריינלייגן. ווייל דעמאלס ביסטו געפארן היי ענד וויילד. עניוועי. ברוך השם ס'פארט גוט רבותי. יול טאטש ע טשיילד, יול פעי דע פרייס. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור פון האטליין, שוין. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בהעלותך, בהעלותך את הנרות, א מענטש קומט אראפ אויף די וועלט אויף זיבעציג יאר, ימי שנתייני בהם שבעים שנה ואם בגבירה שמונים שנה, איז דארף מען זעהן אז די אלע זיבעציג יאר זאלן לייכטן, אל מול פני המנורה, אז מען זאל מתקן זיין אלעס וואס מען דארף מתקן צו זיין. למעשה, איך האב ענק שוין געזאגט, דער האטליין איז באמת'ן נישט געמאכט אויף צו זאגן דברי תורה, ווייל און מען דארף קודם אפהיטן די קינדער, דאס איז פארן לערנען די תורה. נאר אזוי ווי די חזירים האבן זיך ארויפגעלייגט אויפן האטליין מען קען נישט צוקומען צו א גוט ווארט, מוז איך אנהייבן מיט א גוט ווארט, ווייל נאכדעם ווערט עס שוין צו לאנג. און מען דארף שוין וועלן מענטשן זאגן ס'איז צו לאנג און ס'איז שווער צו זאגן נאכדעם א דבר תורה. למעשה ס'איז געווען א גרויסער צדיק וואס האט געהייסן רבי יצחק רבי איציג'ל פון ראדוויל, ער איז אוועק י"א אייר דעם געוועזענעם חודש אייר, ער איז אוועק שנת תקצ"ה. יעצט ער איז געבוירן געווארן בערך. שנת תקפ ג צו זיין הייליגן טאטן ר' מעכעלע פון זלאטשוב. ער האט חתונה געהאט בזיווג ראשון מיט ר' משה שוהם פון דאלינע, ער איז געווען פון די תלמידים פונעם הייליגן בעל שם הקדוש, און זיווג שני, זיין ווייב איז אוועק, און זיווג שני האט ער חתונה געהאט. מיט די טאכטער פון ר' הערשעלע נאדווארנער, דאס איז דער צמח השם לצבי, דאס איז א שטיקל משפחה פאר אונז, אזוי זעמער אונז בארדיטשובער אייניקלעך אויך. סוף יארן האט ער חתונה געהאט מיט די אלמנה פון ר' משה פון בארדיטשוב, ס'איז געווען ר' משה פון בארדיטשוב יעצט, ער איז געווען א תלמיד מובהק פון זיין טאטן, פון ר' מעכעלע פון זלאטשוב, און ער איז אויכעט, ער האט נאך געקענט דעם הייליגן בעל שם הקדוש, נאכדעם האט ער געקענט דעם הייליגן גרויסן מגיד פון מעזעריטש, ער איז געווען א מגיד מישרים אין נאדווארנע, נאכדעם איז ער געווען אין אפאטשנע, דאס איז אין פוילן, און נאכדעם איז ער געווען אין פאלטיטשען, דאס איז אין ראמעניע, און נאכדעם איז ער געווען. אין בוטשאן, דאס איז אין בוקעווינא, און נאכדעם איז ער געווען אין רימנוב אין גאליציע, און נאכדעם איז ער געווארן אין ראדוויל, דאס איז וואלין, וואלין, דאס איז די שיינע נוסח פון וואלין, דאס קומט, די אומאן'ס זאגן דעם וואלינער נוסח, דארטן איז געווען אסאך שיינע בעל תפילות, דארט האט געהערשט אידישקייט. און ער איז אוועק י א, ת, עה, אייר שנת תקצ ה, און ער ליגט טאקע אין ראדוויל יעצט.
ער האט געמאכט א ספר וואס הייסט אור יצחק, די ספר איז זייער א הויעך ספר, און ס'איז געווען די אייגענע חסידים האבן נאר געשריבן די תורות, מ'האט עס נישט געוואלט ארויסגעבן, ווייל דאס איז אזא ספר וואס ער זאגט אזאלכע לשונות אז ס'איז ממש ס'איז לא יאומן כי יסופר אז אינעם היינטיגן דור איז דא אידן וואס זיי קענען רעדן. אזאלעכע הויעכע בחינות מיט אזאלעכע הויעכע לשונות למשל ס'דא אין פרש אין בראשית שרייבט ער אזוי ואגלה לכם סוד גדול נפלא כ'וועל ענק מגלה זיין א סוד גדול שגילה לי אבי הקדוש בחלום מיין טאטע האט עס מיר געזאגט אין חלום וזה שדרשתי בגן עדן העליון איך האב עס געדרשנט אין גן עדן העליון בעליות נשמתי על בימה אחת ווען כ'האב געהאט אן עליית נשמה אויף א בימה, לומר לכם כל הדרש מן הנמנע, צו זאגן דעם גאנצן דרש איז נישט מעגליך, כי מה שהנשמה יכולה לדבר בגן עדן בשעה, וואס א נשמה קען רעדן אין גן עדן אין א שעה, אי אפשר בזה העולם לדבר ולומר לכם אפילו בכל הימים. איך קען עס ענק נישט א גאנץ לעבן זאגן. נאכזאגן וואס כ'האב דארט געזאגט אין א שעה. דאס איז אין בראשית. אין פרשת תולדות זאגט ער אזוי, אספר לכם דבר חידוש מאשר ראיתי בחלום, כ'וועל ענק דערציילן וואס כ'האב געזען אין חלום. אין פרשת ויגש זאגט ער, אחי הם סודות עמוקים, מיינע ברידער דאס איז סודות עמוקים, שאין הפה יכול לדבר, דאס מויל קען נישט רעדן. אך אבינכם מעט, כ'וועל ענק אביסל זאגן עה צו פארשטיין געבן. אין פרשת תצוה זאגט ער אחי, מיינע ברידער, אגלה לכם סוד נפלא כ'וועל ענק מגלה זיין א סוד נפלא שלמדתי ביום אתמול בלילה בגן עדן העליון. דאס שטייט אויך אין פרקי אבות זאגט ער. יעצט, ס'דא ספר בית צדיק חדר ט' ברענגט ער דארט נאך פונעם טריסקער מגיד, ידוע לכל, צו יעדן באוויסט כי בכל לילה ולילה היה דרכו בקודש איז געווען זיין הייליגן דרך פון ר' איציקל מראדוויל, להעלות נשמתו לעולמות עליונים, האט ער ארויפגעטראגן זיין נשמה צו עולמות עליונים במקומות משושיהם של כל צדיק וצדיק, ביי די מקומות משושיהם פון יעדן צדיק וכל אחד היה מוסר לו דברים נוראים, מסודות העליון, און יעדער האט אים איבערגעגעבן אסאך וואונדערבארע זאכן פון זיינע סודות עליון. ס'איז אזאלעכע מורא'דיגע לשונות וואס כמעט מען געפינט נישט אזאלעכע לשונות אין די תלמידי בעל שם. ער שרייבט אויכעט אין פרשת שמות אז ער איז קעגן ספר שמות, וועגן דעם האט ער געמוזט גיין אין גלות פון איין פלאץ צום צווייטן ווייל מ'האט אים גאר מורא'דיג גערודפ'ט. און די אנדערע ברידער זיינע זענען קעגן די אנדערע חומשים. על כל פנים, די זאך געפינען מיר אונז נאך ביי פריעריגע אויכעט, מיר געפינען ביים אר"י הקדוש אז ער האט אמאל געזאגט דברי תורה שבת נאכמיטאג, ער די ליפן האבן זיך אים געשאקלט אינמיטן שלאפן. האט ער געזאגט, האט רבי חיים וויטאל אים געפרעגט וואס האט דער רבי געזאגט, ער האט זיך צוגעבויגן צו הערן און האט נישט געהערט, האט ער געזאגט, מען האט מיר יעצט מגלה געווען פון הימל אַכציק פשטים פארוואס משה רבינו האט געזאגט עלו זה בנגב, וואס עפעס בנגב, ווי קומט אריין דער ווארט דא עלו זה בנגב? האט אים רבי חיים וויטאל געבעטן, רבי זאג מיר אויס איינע פון די סודות, האט ער געזאגט, ס'וואלט מיך געדוירט איין סוד אליינס דיר צו זאגן אַכציק יאר, און דא האט ער געהערט אַכציק פשטים, יעצט. אין ספרא דצניעותא פון ווילנער גאון שרייבט דער ווילנער גאון דער רבי חיים וואלאזשינער שרייבט אין די הקדמה אז זיין הייליגער רבי איז אמאל אויפגעשטאנען ער איז געווען זייער צוגעלייגט אמאל סוכות סוכות איז דאך א זמן פון זיין בשמחה האט אים געפרעגט דער רבי חיים וואלאזשינער פארוואס איז דער רבי אזוי צוגעלייגט האט ער געזאגט. ווייל מ'האט מיר אויסגעזאגט צוויי טויזנט צוויי הונדערט און זעכציק סודות פארוואס משה רבינו זאגט עלו זה בנגב, און אזוי ווי די ווילנער גאון האלט דאך אז מ'טאר נישט מהרהר זיין בדברי תורה, פאר מ'זאגט ברכת התורה איז אפילו הרהור אויך אסור, האב איך עס ארויסגענומען פון מיין מחשבה, ער האט זיך אויפגעוועקט, ס'איז געווען אין שלאף האט ער עס געהערט, האט זיך אויפגעוועקט און האט עס נישט געוואלט געדענקען. עס האט אים אבער זייער געארט ווייל מען האט אים אויס גרויסע סודות ממילא איז ער געווארן בעצבות האבן די תלמידים געזאגט רבי זיי נישט בעצבות אויב דער אייבערשטער וועט וועלן זאלסט עס וויסן וועט ער עס נאכאמאל מודיע זיין נאכדעם האט ער זיך דערמאנט די אלע סודות נאכאמאל האבן אים די תלמידים געפרעגט רבי זאג עס אונז אויס זאגט ער ס'איז אזוי טיף פון איין אופן אליינס ווייס איך דעם סוד פון די בריאה און יעדן אבר וויאזוי ס'פונקציאנירט און פארוואס דער אייבערשטער האט עס באשאפן. עפעס סודות נוראים ונפלאים. כל פנים, איך וויל נאר מסביר זיין א קליינע נקודה. דעם צווייטן טאג שבועות בין איך געשלאפן אזוי ווי יעדער, דעם ערשטן טאג האט מען דאך אויפגעווען א גאנצע נאכט, מ'האט געזאגט תיקון ליל שבועות, דעם צווייטן טאג אבער איך בין איך גוט געשלאפן, און כ'האב גע'חלומ'ט א חלום א דבר תורה. און כ'האלט ס'איז גאנץ א שיינע דבר תורה, וועגן דעם וואלט איך עס געוואלט שערן מיטן עולם. הערטס א מעשה, ס'איז מורא'דיג הנאה. כ'האב שוין מסביר געווען פאראיאר באריכות אז די גאנצע זאך פארוואס מ'האט אריינגענומען עמון ולא עמוני מואב ולא מואבי, פארוואס מ'האט געקענט ארייננעמען רות אז זי זאל קענען זיין א חלק פון כלל ישראל, איז געווען וועגן דעם געוואלטיגן מסירת נפש וואס רות האט געהאט, און זי האט געזאגט, אשר תלך אלך ואשר תמות אמות, איך גיי ווערן א איד, שרייט צו איר נעמי, דו קענסט קיין איד נישט ווערן, דו ביסט ארויסגעווארפן פון כלל ישראל ווייל דיין זיידע נאך דיין זיידע האט אונז נישט געברענגט צו עסן אויפן וועג ווען אונז זעמער ארויס פון מצרים, דו ביסט עקספעלט פון כלל ישראל. האט נעמי געזאגט פאר רות, הענג נישט ארום מיט מיר, דו יור אאוט. האט רות געזאגט, איך גיי דיר עפעס ווייזן. קעגן א רצון איז נישט דא קיינער וואס ס'קען אפשטעלן, אפילו כביכול דער אייבערשטער אויך נישט. אז איך וויל זיין א איד, גייט דער אייבערשטער איבערשרייבן זיין תורה. וואטש ענד סי. און זי האט געזאגט איך גיי ווערן א איד, און זי האט זיך אלעס אונטערגענומען, און דעמאלטס האט מען מתחדש געווארן די הלכה פון עמון ולא עמוני מואב ולא מואבי, איר מסירת נפש האט דאס געברענגט, ווייל דוד המלך'ס ניצוץ אלעס איז געווען נעבעך באהאלטן אין די קליפות, מצאתי דוד עבדי, ווי האב איך אים געטראפן זאגט די גמרא, די מדרש, בסדום. ווי האב איך אים געטראפן? אין עמון, אין מואב, דארט זענען זיי געווען באהאלטן די ניצוצן, וועגן דעם שטייט וילך איש מבית לוי, ער איז געגאנגען אין פעלד פון מואב ווייל ער האט געוואוסט דארטן ליגט דוד המלך'ס ניצוץ און דארט ליגט די ניצוץ פון משיח. על כל פנים, דאס האב איך מסביר געווען א גאנצע אריכות פאראיאר. למעשה האט זי געטון א העלדישע זאך. און זי האט זיך מגייר געווען אווער עבאוו אלעס וואס עס שטייט אין די תורה, לא יבא עמון און מואב בקהל השם עד עולם, און זי האט זיך געדינט אזא מסירות נפש אז דעמאלטס איז נתחדש געווארן א הלכה אז ס'איז א חילוק צווישן עמון און צווישן עמוני, מואב און מואבי, ס'איז א חילוק צווישן א זכר און א נקבה. יעצט דעם טעם פארוואס אונז האמיר נישט געקענט אריינלאזן. עמון און מואב אין כלל ישראל שטייט פשוט אין חומש עיין וועגן דעם ווייל אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם ממצרים זענען ארויס פון מצרים און זיי זענען דאך געווען קינדער פון לוט און לוט איז דאך געווען א בעל מסירת נפש אויף אריין צו נעמען מענטשן ביי זיך אינדערהיים איז דאך געווען ממש א מסירת נפש מענטש ווען ער האט אריין גענומען געסט. ער האט נישט געוואוסט ס'איז מלאכים ס'איז געווען מלאכים האט ער אריינגענומען געסט קומען די שטאט אנטשולדיג דא איז די תקנה אז ווער ס'קומט אריין איז מען מאכט מען אים משכב זכר האט ער געזאגט איך בעט דיך ס'איז געקומען צו מיר געסט טאטש זיי נישט איך געב דיר מיינע צוויי טעכטער אבער טאטש נישט די געסט האבן זיי געזאגט ניין. דווקא די געסט האט דער אייבערשטער זיי געשלאגן אלע מיט א בלינדקייט, און דער אייבערשטער האט געראטעוועט לוט מיט זיינע קינדער, דער וואס האט געגלייבט און דער וואס האט געוואלט אנטלויפן, און פון דעם איז נאכדעם געקומען די עמון און מואב, ווייל זיי זענען געווען נאכן גרויסן גפרית ומלח שריפה כל ארצה, ס'איז אונטערגעגאנגען סדום ועמורה אדמה וצבויים. און זיי האבן געזען אז ס'איז נישט געבליבן קיינער, האבן זיי געוואוינט מיט זייער טאטן כדי עס זאל אנהאלטן די בריאה, ווייל זיי האבן געהאלטן אז די בריאה וועט שוין מער נישט אנהאלטן. זיי האבן געמיינט אז זיי זענען די איינציגע צוויי וואס זענען איבערגעבליבן. על כל פנים, דאס איז געווען דער הסתר בתוך הסתר פון מלכות בית דוד. יא, זיי זענען געווען אייניקלעך פון אזא מענטש וואס האט זיך מוסר נפש געווען. פאר הכנסת אורחים, און ווי האט ער זיך דאס געלערנט ביי אברהם אבינו, און וואס ביסטו נישט געגאנגען ווען ס'גייען ארויס אפאר מיליאן מענטשן, מענער פרויען און קינדער, וואס ביסטו נישט געגאנגען זיי העלפן אביסל צו געבן אביסל וואסער מיט ברויט, ממילא האט דער אייבערשטער געזאגט עטס זענטס אכזרים, איך וויל ענק נישט האבן ביי כלל ישראל. יעצט.

זייערע חטאים, דאס איז אונזער תורה, אויף דעם זאגן מיר אונז ברכו את ה' המבורך. עס איז אלץ געווען סודות איבער סודות. דער מדרש ברענגט, צלפחד איז אויך געווען לשם שמים נתכוון, ווייל ער האט געזען מען וויל נישט האלטן מער שבת, זאל מען געזאגט מען גייט נישט אריין אויף ארץ ישראל. עס איז אלץ געווען גרויסע סודות איבער סודות. עס איז נישט געווען א חטא אזוי ווי אונז מיינען, ולא במלוא מילה המובן, עס איז געווען בשר תאווה. אויף וואס דאס איז געווען בשר תאוה איז דא טויזענטער און טויזענטער בחינות וואס די אידן האבן געוואלט דעמאלטס משיג זיין. עניוועי, די זעלבע איז די פארוואס זיי זענען אונז נישט קעגן געקומען, דאס איז אויך געווען סודות איבער סודות. אבער דער עיקר איז אז זיי זענען געווען לשם שמים נתכוון. ס'איז נישט געווען סתם ווי מען זאגט זיי זענען נישט געקומען אונז געבן סתם אזוי, ס'איז געווען עפעס א געוואלדיגע לשם שמים אונטער דעם באהאלטן, און דאס גייען מיר יעצט רעדן, און דאס איז געווען מיין חלום, וואס דא איז געווען דער לשם שמים, א מורא'דיגע דערהער. יעצט. זיי האבן געוואוסט אז אויב זיי וועלן געבן פאר די אידן צו עסן אין די מדבר וועט זיך אויפהערן די נס פון די מן. יעצט, ס'איז געווען אין די שטאט אסטרוב, דאס האט געהערשט אמאל פון די גרעסטע פון די ד' ארצות, דער מהרש"א איז דארט געווען רב, און דארט האט מען געמאכט גרויסע תקנות פאר כלל ישראל. וואס זענען די תקנות? פון די ד' ארצות, עניוועי, רבי ר' זושא איז געווען שמש, און ס'איז געווען א צייט צו דורכגיין אפאר טעג וואס דער הייליגער רבי ר' זושא האט נישט געהאט וואס צו עסן, קיינער האט זיך נישט אומגעקוקט אויף דעם ארעמען שמש, און רבי ר' זושא איז שיער געשטארבן פאר הונגער, און בעטן האט ער דאך נישט געוואלט ווייל עס איז חסרון אמונה, האט אים דער אייבערשטער געמאכט א נס אז עס איז אים אויסגעוואקסן אין זיין מויל צוויי לעכער. אמאל פון איינעם האט אים געטראפט האניג און פון איינעם האט אים געטראפט מילך, און אזוי האט ער געלעבט אפאר חדשים. אזוי ברענגט דער הייליגער קאמארנער. רבותי ס'איז נישט קיין מעשה ביכל ס'איז אין חומש פון קאמארנע. איך ווייס דער הייליגער קאמארנער האט געזאגט אז צו האלטן זיין חומש אין שטוב איז מסוגל צו עשירות צו וואוילע קינדער ס'זאל נישט זיין קיין שריפה. רעדסט דא פון רבי אייזיק קאמארנער? און דאס אלעס איז אין פרשת ואתחנן אין היכל הברכה. פלוצלינג איז דורכגעפארן א גרויסער עושר און האט געזען ווי א שמש זיצט און ער לערנט אין בית מדרש. און האט אים אריינגעווארפן אפאר פיאסטער, אפאר צענט. האט זיך אויפגעהערט דער נס, ווייל ער האט שוין געהאט צו ווי צו קויפן. ש, זאגט דארטן דער הייליגער קאמארנער, כ'האב געפרעגט מיין שווער, נו פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געקענט מאכן אז דער איד זאל קומען צו פארן דריי חדשים פריער? דארפסט מאכן א נס זאל אים קומען מילך און האניג פון מויל, אדער מאך א בעסערע נס, דער איד זאל קומען א טאג פריער, צי א וואך פריער, א חודש פריער, און אים געבן א פאר טאלער. זאגט דער הייליגער רבי אייזיק'ל קאמארנער, ס'איז גרינגער פארן אייבערשטן משנה צו זיין סדרי בראשית, ווי צו געבן א איד א מתנה וואס ער איז נישט ראוי. דעמאלטס איז נישט געווען א איד וואס ער איז געווען ראוי צו געבן פאר רבי ר' זישען צו עסן, ער איז געווען אזעלכע הויעכע מדריגות, און ממילא האט דער אייבישטער אליין אים געמוזט געבן צו עסן. אבער איז אין חלום טראכט איך אזוי, קען זיין דאס איז געווען דער מסירות נפש פארוואס זיי זענען נישט געקומען עמון און מואב צו געבן פאר אידן צו עסן אין מדבר. די מעשה פון עמון און מואב איז דאך שוין געווען. ממש צום סוף און די אידן זענען שוין געווען באלד צום סוף פון די מדבר ווייל די ס'איז שוין געווען ממש ווי מ'האט איינגענומען סיחון מיט עוג, דעמאלטס איז שייך צו זאגן יען אשר לא קדמו אתכם זענען נישט געקומען, מ'קען נישט זאגן אז זענען נישט געקומען ביז יענעם עק מדבר, ס'איז שוין געווען לעבן מואב און מדין, דעמאלטס האבן זיי געדארפט ארויסקומען. עס איז שוין געווען פרשת בלק און פרשת פנחס. און למעשה האבן זיך די אידן געדרייט דארטן כמעט פערציג יאר ביז דעמאלטס. האבן זיי געוואוסט אז די אידן זענען נישט געשטארבן פאר הונגער מוז זיין אז דער אייבערשטער גיבט זיי צו עסן. ווייל ווען נישט וואלטן זיי שוין לאנג געשטארבן פאר הונגער ווי קען מען גיין פערציג יאר אין די מדבר אן א עסן. האבן זיי געוואוסט. אז דא איז דא א השראת השכינה און דער אייבערשטער גיבט זיי מן. די מעשה איז געווען נאכדעם ווען אהרן איז געשטארבן אין הר ההר און נאכדעם איז ערשט געווען די מעשה פון בלק מיט די אלע זאכן, דאס הייסט אז דאס איז שוין געווען דעם סוף, סאו עס איז געווען ביי אַכט און דרײַסיק יאר וואס זיי האבן געלעבט מיט ניסים. יעצט די גמרא ברענגט אז א הערש וואס האט געגעסן פון דעם אויפגעלאזטן פונעם מן, ס'האט זיך דאך אויפגעלאזט, ס'געווען אזוי ווי שניי, ס'האט זיך אויפגעלאזט און ס'איז גערינען, ס'איז אריינגערינען אין די קליינע וואסערן, און די הערשן האבן דאס געגעסן, און דער טעם פונעם הערש ווען מ'האט אים געשאכטן, ווען דער גוי האט אים גע'הרג'עט, איז געווען סאך בעסער ווייל ס'האט געהאט א טעם פון מן סא זיי האבן געוויסט אז ס'קען נישט זיין אז א גאנצע כלל ישראל א גאנצע באפעלקערונג זאל קענען גיין אין מדבר אַכט און דרײַסיק יאהר און ס'זאל נישט זיין דארטן מעשה ניסים זיי האבן דאס געוויסט זייער קלאר האבן זיי נישט געוואלט געבן פאר די אידן לחם און מים, ווייל זיי האבן געוואוסט דעמאלטס וועט דער אייבערשטער אפשטעלן זיין גאנץ השראת השכינה, ער וועט אפשטעלן דעם גאנצן מאן, ווייל אויב ס'איז דא בגשמיות צו באקומען, זאגט דער אייבערשטער טו בגשמיות וואס דו קענסט, אז ס'איז נישט דא מוז איך אריינקומען אין פיקטשער, זאגט דער אייבערשטער, רבי ר' זושא איז נישט געווען ווער ס'זאל האבן א זכיה אים צו געבן, איז דער אייבערשטער אריינגעקומען אין פיקטשער, און ער האט אים געמאכט אז ס'זאל אים רינען האניג מיט מילך. אבער די מינוט איינער האט עס איבערגענומען, זאגט דער אייבערשטער דעמאלטס בין איך נישט דא, אלעס דארף זיך פירן כמנהגו, עולם כמנהגו נוהג, און ביי זיי דאס איז געווען אן עבירה לשמה. נישט געבן פאר די אידן, ווייל זיי האבן געוואוסט אז דא מוז זיין א געוואלדיגע השראת השכינה, סאמטינג איז העפענינג אז די מענטשן קענען סורווייוון אין די מדבר, ס'איז דאך ממש נישט, ס'איז נישט נארמאלע וועג צו פארשטיין. האבן זיי נישט געוואלט זאלן אפשטעלן דעם געטליכן השפעה, איז במילא דאס געווען אן עבירה לשמה, דערפאר האט דער אייבערשטער געזאגט דו וואס איז דער סדר אז עס זאל ארויסגיין א מאן, דו האסט נישט געדארפט קוקן צו עס איז יא מעשה נסים צו נישט, ס'וועט אפשטעלן מעשה נסים צו נישט, דו ביסט אן אכזר. אבער די פרויען וואס זיי האבן נישט געדארפט כסדר ארויס צו גיין ממילא און ס'איז נאך געווען דרין א לשם שמים זיי בין איך מוחל און זיי מעגן אריין קומען אין כלל ישראל נישט נאר זיי מעגן אריין קומען אין כלל ישראל זיי זענען אויך די טאטעס פון די קעניגן פון כלל ישראל. דער טאטע פון דוד המלך און דער טאטע פון משיח השם, ווייל דער אייבערשטער האט באהאלטן די אלע ניצוצים כדי דער ס"מ זאל עס נישט קענען שטערן. סא עניוועי, דאס איז מיר בייגעפאלן באישון לילה, אינמיטן די נאכט, די צווייטע נאכט שבועות, און ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל. יעצט לאמיר צוריקקומען צו אונזער געהעריגן שיעור.
די מלחמה קעגן פעדעפיילס. איך בין די וואך געפארן מיט איינעם, יענער איז א סייקייעטריסט, א אידישער מיט א לאנגע בארד, איך האב נישט געוואוסט ס'איז דא אויף פיפטי טוירט סטריט און טוירטינט עוועניו איז דא א גאנצער אפיס פאר די מענטשן וואס זיי דארפן האבן העלפ אין סתם אין אביוז, אין פעמילי לייף, און אוואדע אויכעט היינט איז דא אין סעקשועל אביוז. ס'הייסט דזשואיש בארד סערוויס ס'איז ביי פיפטי ס'העכער די באנק דארט פיפטי טוירד אין, אין טוירטינט עוועניו עניוועי זאגט ער מיר אז ס'איז דא היינט אפשר דרייצן פערצן נייע חסידישע אינגעלייט וואס האבן גענומען א קורס אין סעקשועל אביוז א צוויי יאר קורס און דער עולם הייבט שוין אן צו כאפן וואס דא איז פארגעגאנגען, און ווען איינער קומט מיט פראבלעמס די ערשטע זאך פרעגט מען אים צו דו ביסט אמאל געווען אמאל מאלעסטעד וכדומה, בקיצור ס'איז געווארן נארמאל. עניוועי, אונז זעמיר געפארן אינאיינעם מיט א באס, און ער זאגט מיר אזוי, יו נאו אז. ס'איז ביי מיר א גרויסער כבוד אייך צו זעהן פערסענאל, ווייל איר זענט דאך באמת דער טאטע פון די גאנצע זאך, ווען נישט איר, זיצט עס אין דער ערד נאך הונדערט יאר אר הו נאוס האו לאנג. זאגט ער מיר אזוי אז אפאר טעג צוריק איז געווען א גרויסע אסיפה, אה, מען קומט זיך צוזאם די דאקטוירים, די סייקאלעדזשיסטס, די סייקייעטריסטס, און די ערשטע זאך ביי יעדע אסיפה ווער ס'קומט ארויס זענט איר. איז אין די ראש המדברים וואו מען רעדט פון אייך. בקיצור, זיי טרייען אויסצופיגערן פון וואס דאס נעמט זיך די קראנקייט מען זאל נאכלויפן נאך זכרים, וויאזוי דאס איז אזוי פארשלעפט געווארן אין אונזער קאמיוניטי, זיי טרייען אלעס צו טון וואס מען קען. בקיצור, אינמיטן רעדן איז געווען דארט איינער וואס האט זיך זייער שטארק מיעס אויסגעדרוקט אויף מיר, אזוי דערציילט ער מיר. ער האט געזאגט, זאלסט וויסן, דער מענטש האט אומגעברענגט אלע קינדער פון די שטאט, ווען נישט ער, וואלט געווען ארדענונג. בקיצור, פרעגט אים יענער, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, וויט אלל די רעספעקט טו יו ענד יור אנאליסיס, ווען זענען קינדער געווען מער סעיפער, די לעצטע צוואנציג יאר צו די לעצטע פיר יאר? זאגט יענער, יא. אוודאי זענען די קינדער היינט מער סעיפער. זאגט ער, דו ווייסט וועם מען דארף דאס דאנקען? פאר איין מענטש, פאר נחום ראזענבערג. ווען ער לייגט זיך נישט אריין אין די זאך, וואלט מען נאך היינט געטשעפעט מיט קינדער אזוי ווי איטס גאואינג אוט אוו סטייל. עניוועי, זאגט ער, דו ווייסט דאך, אונז זעמער דאך אלע סייקאלעדזשיסטס, אונז לערן מיר סייקייעטרי, סא לאמיר צו צולייגן, א זאך וואס מ'האט אונז געלערנט יארן צוריק. א פראפעסאר שטעלט זיך אויף און ער נעמט אן איי, א רויע איי, און ער נעמט א באטל, א קאקא קאלע באטל, מיט א קליינע מויל, און ער פרעגט, לעידיס ענד דזשענטלמען, האו קען ווי פוט דיס עג?

דעט ווען איינער פרעגט דיך, זאלסטו גראד אים ענטפערן אלל די פאסעביליטיס אפילו דו כאפסט נישט וואס יענער וויל. צו גאנצערהייט צו נישט גאנצערהייט. דאונט טריי טו אימעדזשין אז ער מיינט גאנצערהייט. דאס האט מען זיי געלערנט אין סייקייעטרי בוקס, דאס איז א קאמאן משל וואס מען געבט. איז במילא זאגט דער אינגערמאן יעצט וויאזוי נחום ראזענבערג האט עס געטוהן איטס אירעלעווענט צו ער האט צוקוועטשט די איי צו האט עס אריינגעלייגט רויערהייט עז ע ליקוויד פארם דאס איז אירעלעווענט למעשה האט דער מענטש אראפגעלייגט זיין פיס למעשה האט דער עולם מורא למעשה איז דא ארעסט דעטס אלל וויר קאנסערנד אבאוט איטס האט מיט גארנישט קיין שייכות גאנצערהייט די איי צו צובראכענערהייט דע מען דיד דע דזשאב פערפעקט. זיך אלע אנגערופן יו נאו סאמטינג יו קאם טו טינק אוו איט יו רייט, ביסט יא גערעכט. כ'מיין אז דו ווילסט נישט זיין חד סטרי, איינזייטיג. דער מענטש האט געטון א פענאמענעל דזשאב מיטן אייבערשטנ'ס הילף. זאגט ער קוק אונז אלע אן, אונז האמיר יעצט פרנסה ווייל ער האט גערעדט. העט ער ווען נישט גערעדט וואלט מיר אונז נישט געהאט היינט קיין פרנסה. ס'וואלט געבליבן ווייטער באהאלטן די גאנצע סעקשועל אביוז און קיינער וואלט נישט גערעדט דערפון. סאו האט ער מיך קאנגרעדזשולעיטעט און געזאגט ס'ביי מיר א כבוד און אן אנער אייך צו קענען. און דאס איז די ווינט וואס ס'בלאזט לעצטנס. ס'איז אן אינטיירלי דיפרענט ווינד נאו. ס'איז נישט דער אלטער אזיאטישער וועג. ס'איז א סאטמארע אינגערמאן כאפט מיך מיט זעקס זיבן יאר צוריק און נחום צי דיר ארויף דעם זיפער. און אן אנדערער שרייט נחום לאז אפ דעם זיפער! נישט נאר זיי האבן געוואלט טון חזיריי, זיי האבן נאך געמאכט אז דער מענטש וואס ער וויל אפשטעלן די חזיריי, ער גאר דער חזיר, ער זאל זיך גאר ארויף ציען דעם זיפער! דאס איז געווען אונזער קאמיוניטי! און ברוך השם מ'האט עס אפגעשטעלט! מ'האט עס געסטאפט און מ'גייט עס אויסרייסן עוקר מן השורש זיין! אזא חזיריי זאל דא האבן געווען. יעצט, ס'גייט אויך ארויסקומען די משמרת הצניעות האבן גענומען געלט פון די סיטי אוו ניו יארק אונטער פראגרעמס. ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין משמרת הצניעות. זיי האבן אלע געהאט זייערע פארקינג פערמיטס, האבן גע'טענה'ט זיי מוזן עס האבן ווייל טאמער כאפט מען א יונגל מיט א מיידל זאלן זיי קענען פארקן ווי אימער. אויב עטס געדענקט האב איך ענק געזאגט דעמאלטס. כ'האב אים געזאגט, נחמיה איז געקומען אין קאורט די ערשטע מאל האט ער געפארקט נאר ווי פאליס מעגן פארקן, ער האט א פערמיט פון יונייטעד דזשואיש ארגענעזעישן, די צווייטע מאל איז ער שוין נישט געקומען דארט אזוי ווייל ער האט שוין מורא געהאט מ'פירט אים געקייטלט. דאס אלעס קומט יעצט ארויס, ס'גייט זיין אזא מעסטער באם די אין אוקלעהאומע די באמינג מיט יארן צוריק צו די. געוואלדיגע טארנעידאס יעצט און נאך א מבול קומט קעגן וואס דא גייט יעצט זיך אפטון יעצט איך האב געבעטן הינדי קאון איך האב געבעטן נחמיה'ן דיין אינפארמעישן איז ווערד אז די גאווערמענט זאל דיר אראפנעמען ניינציג פראצענט פון דיין סענטענס זיי האבן געלאכט פון מיר. איך זאג דיר נאך היינט, דו האסט דעם אפער. ווען דו נעמסט דיך רעדן און דו פארציילסט וואס די יונייטעד דזשואיש ארגאניזעישאן האט געטון, און די אלע געלטער וואס זיי האבן אריינגענומען און געלייגט אין די טאש, די געלטער זענען געגאנגען פאר פרייוועט מענטשן, ס'איז נישט געגאנגען אויפצוקלינען די קאמיוניטי, ס'איז נישט געגאנגען צו לערנען די קינדער, מען האט גענומען מיליאנען אז מען זאל לערנען די קינדער די אלע אינטערנעט. און ס'איז נישט געגאנגען די אלע געלטער וואס זיי האבן געזאגט אז זיי האלטן א קלין קאמיוניטי די ראבייס, ס'איז קיינמאל קיין קלין קאמיוניטי נישט געווען, מ'האט נאך יעדן געסטראשעט, דאס אלעס קומט יעצט ארויס, און דער וואס ער רעדט און ער קאאפערעיט דער טוט עס פאר א ריזן, און נחמיה דו פערד וואס דו ביסט און דו טוסט עס ווען וואלסטו געשטאנען היינט אין די גאס? יעצט קענסטו נאך אויך האבן א דיעל. די גאווערמענט וויל הערן וואס דא איז פארגעגאנגען, אלע רעדיאס אלע צייטונגען האלטן אין איין קאלן, מען הייבט אן צו זעהן וואס דא איז געשעהן, נישט דא א קינד וואס איז נישט מאלעסטעד, און מען האט גענומען מיליאנען אז מען האט א קלין קאמיוניטי, און די ראבייס ראנען די שאו, זיי ווייסן שוין אז שלום שניצלער איז געווען דער מאסלמען. ס'איז שוין דא ווער ס'רעדט, ס'איז דא ווער ס'זינגט א נותן זמירות בלילה. נחמיה כאפ דיך ארויף אויפן וואגן. ס'וועט זיין שניים שעשו פטורין. דו ווייסט אויכעט. און הינדי קאון דו ווייסט אויכעט. דו כאפ דיך אויך ארויף אויפן וואגן. ווייל ווען נישט קענסטו אויך כאפן א בעט לעבן דיין ברודער. וואס עטץ האטס געטון מיט די פראגרעמס דאס אלעס קומט יעצט ארויס. דאס האט עטץ געדארפט אייביג קלערן. ס'איז דא מענטשן וואס זיי מאכן א שטיקל גניבה. ס'גייט דורך פיר פינף יאר, ער האט געמאכט צוויי דריי מיליאן דאללער, זאגט ער ענאף איז ענאף. ער קלינט זיך דעם רעקעט, ער גייט ארויס פון די ביזנעס. דאס האט עטץ געדארפט וויסן. איטס נאט גאנא לעסט פארעווער. ס'וועט פלאצן סאם פלעיס. און יעצט האלט עס דארט אז ס'האט געפלאצט, די גאווערמענט ווייסט פונקטליך וואס דא גייט פאר, און ס'איז דא אינסייד פון די UJO וואס זיי רעדן, ווייל קודם האבן זיי מורא פאר זייער אייגענע הויט, און נאכדעם איז אסאך מענטשן וואס זיי טוען עס פאר געטריישאפט, זיי האלטן מ'האט נישט געטארט אויפפיקן קעלנער, און זיי האלטן אז מ'האט געדארפט ברוך מרדכי'ן אריינלייגן ווי ער איז און נישט אים ארויסלאזן. ס'נאר דא אפאר. א מינימום אין סאטמאר אפאר חזירים וואס די חברה טוהן מאניפולירן אז די חזירים זאל ווייטער אנהאלטן סאו דער אשכנזי איז אין פאר א ביג סורפרייז זיי האבן געמיינט אז ס'עט זיך פירן אזוי ביז משיח עט קומען ס'עט זיך נישט אזוי פירן דער סיסטעם איז געווען פארפוילט און קאראפטעד שלום שניצלער האט געקענט כאפן וועלכן בחור ער האט געוואלט איך אליינס האב צען אדער עלף קאמפלעינטס פון קין בחורים וואס דעי ווילינג טו קאם פארווארד, ס'איז שוין היינט נישט קיין בושה, ס'איז שוין נעבעך א חורבן א ווייטאג, סאו דאס איז מסתם זיין זון'ס חשבון, ער האט גערעדט אויף מיין טאטן און מיין טאטע איז אינעסענט און ממילא האט ער מיך אפגעגאסן מיט בליטש, איטס אירעלעווענט צו דיין טאטע איז אינעסענט צו נישט האט נישט צו טון צו ער קען מיר מאכן א לאו סוט צו נישט, אבער דו קענסט נישט אויף יענעם גיסן. בליטש, באט ביסיידוויטש, איך ווייס נישט צו דאס איז זיין סטרעטעדזשי, נאר אונז האמיר אנגעגרייט ברוך השם א פול פארס, און די זעלבע איז דא דא מיט דעם יעצט, מ'האט גענומען קעלנער אומשולדיגערהייט אים אויפגעפיקט, און טשארלס היינס האט נאר געוואלט מ'זאל טון א קלייניקייט, ער זאל נאר זאגן ער האט עפעס געזאגט, א מילתא דאיתאמר בתרי לישנא, און ממילא. עט קענען ברוך מרדכי וואקן. הוא עצמו מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיניה? ס'איז דאך א גמרא. ער אליינס גייט נאך ווייל ער וויל עס פארברענען. האב איך מורא אז ער וועט גיין עסן דערפון? טאן אין לעבן נישט. מיסטער קעלנער האט געוואלט איינזעצן ברוך מרדכי'ן ווייל ער האט דריי קינדער מאלעסטעט אין זיין קאר. קומט אן דער שייגעץ. ברוך מרדכי ער זעצט אים איין, ס'קאסט אים הונדערטער טויזענטער דאלאר לויער געלט, און הער וואס ער וויל, יעצט זאל מען זאגן נאך צוויי א האלב יאר א מילתא דאיתאמר בתרי לישנא, און ממילא עט ברוך מרדכי וואקן. נא, ברוך מרדכי גייט וואקן, איך זאג ענק צו אם ירצה השם אריין אין דזשעיל. און זיין זון מאיר וואקט אים נאך, ער גייט שטיין אויפן סטענד און מען גייט אים פרעגן וויפיל קינדער ער האט מאלעסטעט, און אונז האמיר די ליסט, אונז האמיר נאר א פארשל ליסט, אבער גענוג ער זאל זאגן קיינעם נישט, נאכדעם וועט מען קומען פארווארד, דאס מוז זיך ענדיגן. יעצט איז דא רבנים קאלן אפ ר' נחום מ'וויל זיך אראפזעצן זאג איך אים אראפזעצן? נישט מיט מיר, איך ברויך ענק נישט, ביי מיר זענט עטס נישט מופיע, ישראל האגער המצרי עט מיך טאטשן אינטערן טיש און איך וועל נישט קענען שרייען ווייל מ'וועט זאגן ישראל האגער איז דאך דער צדיק, נאנאנאנאנאנא מען זעצט זיך נישט אראפ מיט קיינעם, איר פארט אייער וועג און דר'ערד אריין און אין די וואנט אריין. און אונז גייען מיר פאר מיטן אייבערשטנ'ס וועג אזוי ווי דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז. דער אייבערשטער פארלאנגט קדושים תהיו. סאו יו גאו יור וועי ענד וויל גאו אווער וועי. איך זעה נישט פארוואס איך זאל מיך אראפזעצן. וואס פארקויפט עטס? געלט ברויך איך נישט פון ענק. חוץ פון דעם איך בין אליין נישט קיין ארעמאן, ברוך השם. איך קען נישט אויסקויפן ר' מאטעלע'ס. ריעל עסטעיט ווייל ער איז דאך א וועלטס גנב. בנימין בוקסבוים איז געזעסן אין בית מדרש אויף זעקס ליבי און איך האב געבעטן ביסט א גנב און א גזלן. די גמרא זאגט איינער האט איינעם געצווינגען אויף צדקה זאגט די גמרא ער איז א גזלן. בנימין בוקסבוים איז געשטאנען און געזאגט אז דער מארמארעשער פויער מרדכי האגער המצרי דארף האבן א מטות. דער איד האט געהאט מער געלט וויפיל אונז האמיר דעמאלטס גע'חלומ'ט, סאו מיט מרדכי'ס האגער המצרי'ס פארמעגן קען איך נישט קאמפיטן, ווייל ער איז אזוי ווי יענער, ס'איז געווען א שמש אין בית מדרש, האט ער געזאגט פאר רוטשילד, ווען איך בין אזוי רייך ווי איר, וואלט איך געווען רייכער, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער ווייל איך בין דאך דער שמש אין שול אויך. מרדכי האגער האט געמאכט אינוועסטמענטס און נאך צוגעשנארט ביי אן עולם און האט עס אריינגעלייגט אין די טאש און ער האט אויפגעבויעט זיינע קינדער מיט אייניקלעך און ער האט אזא פארפוילטע שטוב דורך און דורך ווייל א האגער האט אלעס געמעגט. ס'דא די וואס כ'האב אמאל געמיינט ער איז די בעסטע פון ר' מאטעלע'ס קינדער, דער וואס ער טוט פאר די קראנקע. ער הייסט לייזער וואלף, לייזער וואלף האגער המצרי. דער לייזער וואלף איז געגאנגען און ער האט געגעבן טעסטעמאוני פאר די די עי אז מיסטער קעלנער האט געוואלט ארויסנעמען געלט דורך זיין שוואגער. פרעגט מען אים פארוואס האסטו דאס געטון? זאגט ער, איך האב געוואלט מציל זיין ברוך מרדכי'ן. דאס הייסט דו ווילסט מציל זיין ברוך מרדכי'ן? מיט א ליגנט מעגסטו מציל זיין א מענטש און איינזעצן א צווייטן? עניוועי. האט לייזער וואלף האגער געשיקט א מעסעדזש. נחום ראזענבערג איז נישט גערעכט. מען טאר נישט איינזעצן די אלע מענטשן. ס'נישט דא קיין שום היתר על פי תורה. פרעגט אים יענער וואס האט מיר געדארפט דעליווערן די מעסעדזש, פרעגט א שאלה, פיין איך הער וואס דו זאגסט, און וואס איז די עצה? ס'איז דאך דא חזירים אין אלע גאסן. האט ער געזאגט א מורא'דיגן סטעיטמענט. כ'האב אמאל געטראפן ביי מיין זון אין בעדרום א חבר, און ס'האבן געפאטשקעט. דאס איז מסתם דער זון חיים מאיר, וועגן דעם איז ער אזא באם. זאגט ער וואס האב איך געטוהן? כ'בין אים נאכגעלאפן, כ'האב אים דערקענט, נעקסטן טאג האב איך צוזאמגערופן אפאר וויזשניצער באקעס, און מ'האט אין אים אריינגעגעבן אחת למעלה ושבע למטה, מ'האט אים אזוי פארקריפלט אז ס'איז נישט געווען זיין גלייכן, חדשים האט ער נישט געקענט וואקן געהעריג, און במילא דאס איז דער ריכטיגער וועג. שוין. און יענער קומט און איז מיר מסביר ער האט געטראפן א סעלושען. די רבנים ווילן זיך ארויסזעצן מיט א נייעם סעלושען. זאג איך אזוי, קודם כל, ברוך מרדכי האט דאך מאלעסטעט יארן קינדער. איינמאל האט אים א יונגל אנגעמאכט ווי די ביינער. ברוך מרדכי האט דאך מורא געהאט אז ס'וועט ארויסקומען ווייל ער וועט זאגן פארוואס ער האט אים אנגעמאכט ווי די ביינער. איז ער געגאנגען דער שייגעץ ברוך מרדכי. און ער האט געטון א מורא'דיגע פארברעך, ער איז אריין אין פאליס סטעישאן און האט איינגעזעצט דעם בחור פארן שלאגן, ממילא אז דער בחור וועט יעצט זאגן אז ער האט אים מאלעסטעט איז עס פשט דאס איז א נקמה ווייל ער האט אים איינגעזעצט. מורא'דיגע חכמת יוון בן המדתא האגגי וואס מען האט דא געמאכט.

יעצט לאמיר גיין ווייטער. לייזער וואלף טענה'ט אז דער יונגערמאן איז היינט א וואוילער וויזשניצער יונגערמאן. פרעג איך אים לייזער וואלף פארוואס איז דיין זון געווארן א באם און יענער איז געווארן א וואוילער יונגערמאן. זאג איך אים זייער פשוט. ווייל דיין זון האט געזעהן אז וויבאלד ער הייסט האגער מעג ער טוהן וואס מען וויל. מען וועט אים נישט שלאגן. יענער האט זיך דערזעהן אז ער הייסט נישט האגער, מוז ער איינזיצן. סא בעיסיקלי האסט דאך שוין נאר געמאכט נאר א האלבע תקנה, דו האסט געמאכט א תקנה אז ווער ס'הייסט האגער צו טייטלבוים דער מעג זיין א זנאי, און וועם וועט מען שלאגן? נישט די האגערס נישט די טייטלבוימס, מ'עט שלאגן יענעם אינגערמאן ווייל ער האט נישט קיין דיפענס, סא דעמאלטס האסטו באגראבן דיין זון, דעמאלטס איז דיין זון געווארן א באם א שייגעץ און אן אויסווארף. דו פארשטייסט? כ'וויל דיר דאס נאר מסביר זיין אויף קליין געלט. נו, זאגט ער, האט ער צוריק געשיקט א מעסעדזש, מוזט דאך פארשטיין כ'קען דאך נישט אנמאקלען דיין מיין אייגן קינד. זאג איך אים, סא האסטו דאך נישט קיין סעלושען. האסטו נישט קיין סעלושען. סרול האגער האט נישט געקענט אנמאקלען זיין קינד ווען ער האט געוואלט מפתה זיין אן אשת איש אין וויזשניצער סקול, מ'האט אים געכאפט אויף די ווידיאו. נאך א מזל. דאס איז דער מענדל דער וואס מען גייט אים נאך ער האט א שד א גאנצן טאג, און ווען סרול האגער האט געטאטשט א פרוי ביי הוד יופי האט זי אויך געמוזט מאכן א שווייג זי האט זיך באגראבן דערמיט, און ווען ער האט געטאטשט פראמאוויטש די אלע פ'ס פראמאוויטש, פראנצוז, און פינקעסאוויטש האט ער אויך געמעגט ווייל דאס איז דאך זיין טאטנס קיען. טאטנ'ס קי מעג מען טאטשן. און ווען ער האט געטאטשט ראזענפעלד, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז ענליך צו ראזענבערג אבער ס'איז נישט אינגאנצן, ס'איז ראזענפעלד. ער האט געהארגעט איינע פון די חשוב'סטע אידן אין וויזשניץ. דאס אלעס האט מען געמעגט. סאו במילא האסטו א פראבלעם. ווייל אויב דער נאמען האגער מעג אלעס טוהן, נישט תקנתם את רבותינו, עצמנו לא תקנתם. ס'איז גאר גרויסע צרות וואס דא גייט פאר רבותי, ס'איז נישט פאני מער. סאו דעיס ווילן זיי מיך יעצט לערנען א נייעם וועג פון מקל'ן. גייסט טאטשן היינט איינעם אפילו ער איז א פעדעפייל גייסטו אין דזשעיל, קיינער לאזט זיך מער נישט מקלען, ביי יעקב אבינו שטייט כי במקלי עברתי את הירדן, נאכדעם איז נישטא קיין מקלען, די פעקט וואס איז אזוי געווען קאראפטעט און מען האט געקענט מקלען, דאס איז אויך א חלק פונעם פראבלעם פון אונזער דור וואס האמיר געהאט אז ס'איז נישט געווען קיין מנהיגים ס'איז נישט געווען קיין הנהגה ס'איז נישט געווען גארנישט אין ריאליטי. און די גאווערמענט האט מיטגעארבעט ווייל זיי האבן אדער נישט געוויסט אדער זיי האבן באקומען געלט און דאס העט זיך אפשטעלן ס'האט זיך שוין אפגעשטעלט וויאזוי זאגט טשארלס היינס היינט איך קען שוין נישט טון קיין שום טובה ס'איז דא ניו יארק טיימס און ראזענבערג טיימס און ער טוט גארנישט וואס האט ער געטון מיטן גרעסטן פיגור פון סאטמאר נחמיה וועבער מ'האט אים געווארפן פאר די דאגס. און גיי גאו וואטש וואס ער העט טון יעצט מיט רובין. זיי האבן געבעטן א דיעל פאר אים, זיי האבן געבעטן א דיעל פאר די דריי בערגער, ער גיבט נישט, מען קען נישט געבן היינט, ס'איז אלעס מיט א גרויסן פאקוס. אז קעלנער איז געווען היינט אין קאורט זענען געווען אלע צייטונג שרייבערס, איר העט מארגן זען אלעס וואס האט זיך אפגעטון היינט אין קאורט. איר העט עס ליינען און אסאך מענטשן וויסן אז זיי זענען אין ביג ביג פראבלעמס. נישט סתם פראבלעמס נאר העווי העווי פראבלעמס. ווייל עווריטינג איז קאמינג עבאוו די וואטער נאו. יעצט פארשטייסטו שוין לעיזער וואלף? דאס שלאגן האט נישט געהאלפן. עס האט געהאלפן אז יענער איז געווארן ערליך, דיין זון איז געווארן א שייגעץ. און עס האט ווייטער נישט געהאלפן ווייל יעדער טוט ווייטער וואס מען וויל. סאו ווער ביסטו דו זאלסט זאגן א נייעם סעלושען שלאגן ווייל דו האסט איינמאל אויסגעטראכט ס'האט פאר א האלבע זאך געארבעט. אה איז ווען דאס בחור'ל איז געזונט געווארן און ער האט דיר נישט אראפדערלאנגט צוויי פראסקעס די אויגן זאלן דיר טאנצן פון פנים איז ער אויך א צדיק? ער איז קלאר א צדיק. ווער האט דען מורא פאר שלעק? איז במילא דיין וועג ארבעט נישט. און יעצט לאמיר צוריק גיין צו א גאר שווערע שאלה, וואס טוט מען מיט מסירה אז אינדי קאון גייט ארויס געבן אלעס ווייל זי וויל זיך איר אייגענעם ברודער ראטעווען, צו איר ברודער געבט ארויס אלע אינפארמעישן ווייל ער וויל זיך ראטעווען, נו, דאך א שווערע שאלה, וואס איז מיט מסירה? די סיבה אדער תירוץ איז ס'איז זייער פשוט, כ'האב שוין מסביר געווען ווען איינער קומט צו דיר אינדערהיים און ער וויל דיר צוגנב'ענען דיינע חפצים אדער ער וויל דיך שלאגן דארפסטו נישט גיין בעטן א היתר בית דין צו דו קענסט גיין צו די פאליס ווייל בית דין קען גארנישט טון אין דעם, אין דעם ענין. סאו האסטו נישט קיין אנדערע ברירה נאר דו מוזט גיין צו די פאליס. יעצט איז געזעסן דא אן ארגאניזעישן פון כלבים וואס זיי האבן גענומען אונזערע קינדער'ס געלט וואס מ'האט געגעבן מ'זאל האלטן א קלין קאמיוניטי, מ'האט געגעבן די געלט אז מ'זאל טוהן גוטס, די גאווערמענט האט אריין געפאמפט מיליאנס אוו דאלערס מ'זאל אויסלערנען די קינדער עדיוקעישן, די גאווערמענט האט אריין געפאמפט מיליאנס אוו דאלערס מ'זאל זיי אויסלערנען אינטערנעט. זענען געקומען אפאר רוצחים גזלנים און זיי האבן צוגעגנב'עט דאס געלט, אפאר רבנים. זיי האבן געמאכט חתונות מיט גרויסע לייטס, און אונז האט מען געלאזט, אונז זאל מען נישט האבן גארנישט, די קינדער זאלן נישט האבן קיין עדיוקעישן, די קינדער זאלן נישט האבן גארנישט, און אונז דארף מען דאס אלעס צולאזן, און גיין נעמען א היתר בית דין, וואס מ'נעמען א היתר בית דין אז מען זאל רופן דעם רב צו אין קאורט ווייל ער האט צוגעגנב'עט דאס געלט וואס מען האט דעדיקעיטעד פאר חינוך, דאס איז פונקט אזוי ווי איינער ברעכט ביי דיר אריין אין הויז, מען האט איינגעבראכן ביי אונז, מען האט צוגענומען דאס געלט וואס די גאווערמענט האט אלעקעיטעד, פאר די חינוך פאר אונזער קאמיוניטי, און מ'האט עס אזוי ביטער אראפגעפירט אז ס'איז א שאנדע. סא אונז זעמער מחיוב צו זיצן יעצט רואיג און שטיל און זיך לאזן? נאו וועי! יעצט אמת אז הינדי קאון און איר ברודער נחמיה וועבערמאן גייט עס טוהן זיך צו שיצן, טאקע אמת, ס'איז טאקע זייער נישט שיין, ס'איז נישט דער וועג ווי ס'דארף ווערן געטוהן, אבער למעשה יבוא הנס מכל מקום, אויב דאס איז דער וועג וואס ס'איז זיי צו מאכן רעדן מוזן זיי רעדן, זיי מוזן דערציילן וואס מ'האט דא געטון דא אין די קאמיוניטי, ווייל ס'מוז זיין א לימוד פאר די נעקסטע פירער פון די קאמיוניטי אז נאמבער וואן אונזער קינדער'ס געלט איז געמאכט פאר די קינדער, וואס מ'זאל די קאמיוניטי אויסטרעטען און באלאנגט עס צו די קינדער. און נאמבער טו אז איטס נאט גאנא העפן עני מאר, און אז מ'וועט דאס נישט צולאזן, מארגן וועט זיך מאכן אנדערע פראבלעמען, די גאווערמענט לייגט אריין געלט פאר אנדערע פראבלעמען, פאר מעדיקעל זאכן, ס'דא למשל אין יעדן סקול דארף זיין א סייקייטריסט אדער א סייקאלעדזשיסט, עס זאגן מיר די טיטשערס אז דאס בענקל אויף וואס די קלייענט דארף זיצן האט שוין פיר אינטשעס דאסט, פארוואס? אלטער משוגענער ווילימסבורגער פראבלעם, אז דו גייסט צו א סייקייטריסט ביסט א משוגענער. מאכט זיך אמאל א מענטש האט א שווערע צייט אין לעבן, ס'שטארבט אים א טאטע, א מאמע, ס'שטארבט אים א יונג קינד, א קאר עקסידענט, איך ווייס ס'איז דא געשטארבן איינער מיט א קאר עקסידענט אפאר יאר צוריק, האב איך געזאגט דעם טאטן ער האט פארלוירן א קינד, האב איך אים געזאגט גיי צו א סייקייטריסט, זאגט ער ניין איך גיי נישט, וועט מען זאגן איך בין א משוגענער, שוין ער איז נישט געגאנגען, ס'איז דורך דריי פיר יאר. עז יו געט אולדער איט היטס יו הארדער ווייל דו הייבסט אן צו זוכן ווי די טאכטער צו דער זון, די אלע וואס האבן פארלוירן א קינד אויף דער עלטער דער סיגעטער די אלע ווערן צודרייט ווייל ביי אונז ווייסט מען נישט פון אזא זאך אז מען דארף גיין פאר העלפ מען דארף זיך ארויס רעדן און אז ס'כאפט דיך אן א יאר ארום און צוויי ארום דארף מען זיך ווייטער קענען אויס רעדן און דאס איז אונזער פראבלעם מ'מיינט אז איינער גייט צו א סייקייטריסט איז ער א משוגענער. ס'דא אפילו אמאל איינער וואס ער נעמט מעדיקעישן אויף א שטיק צייט, ס'געשעהט אים עפעס א טראמע און הי דזשאסט קענט טעיק איט, אנשטאטס ער זאל קראנק ווערן און קריגן א הארץ אטאק און א סטראוק מיט די אלע אנדערע שמות הנרדפים, דארף ער אביסל העלפ. יעצט ס'דא א מיידל וואס זי דארף האבן העלפ, סאו האמיר יעצט א קעיס פון א מיידל וואס זי איז אלט צוועלף און איר ברודער איז אלט נײַן, זענען זיי געזעסן זיי האבן געמאכט האומווארק אינדערהיים יעדער מאכט פאר זיך, בקיצור, דאס יונגל האט אנגעהויבן צו פארציילן אלעס וואס ער האט געהערט אין חדר, וואס ס'געשעהט ווען מ'האט א קינד, און נאך אזאלכע זאכן, כ'וויל נישט אריינגיין דערויף. די מיידל האט געכאפט א נערווענבראך, שי ווענט אוט אוו הער מיינד. יעצט, דאס וואלט שוין גוט געווען, ווען זי גייט כאטש פאר העלפ. זי האט אבער נישט ווער ס'זאל איר נעמען פאר העלפ, ווייל איר טאטע געבט איר א פראסק און ער זאגט ס'וועט זיין גוט, פארגעס דערפון, ס'איז נישט אמת. דאס איז דאך אונזער סיסטעם. און די גאווערמענט געבט געלט פאר די זאכן, דאס לייגן די רבנים אריין אין טאש אריין. סאו יעצט האלט מען דארטן וואס אונז גיימיר ווייזן פאר די פירער פון די קהילה נעווער עגען! וויאזוי זאגן די ישראלים נעווער עגען! נישט אז סקען נישט זיין אז מ'וועט אויסהרג'ענען נאכאמאל זעקס מיליאן אידן, אויף דעם ווייסט קיינער נישט צו ס'קען זיין צו נישט, נאר זיי זאגן אליין גיימיר שוין נישט שטארבן, אונז עמיר ווארפן אויף די אראבער אטאם באמבעס זיי אויף אונז, קען מיר ביידע גיין אינאיינעם. אה יענער האט א ביליאן, הונדערט מיליאן, פינף הונדערט מיליאן און דו ביסט גארנישט, דו ביסט אפילו נישט קיין זעקס מיליאן. נו, דאס איז דאס איז דאך די די כוחי ועוצם ידי אבער על כל פנים אויף אזויפיל איז גוט דער נעווער עגעין, אונז זאג מיר פאר אלע ראשי קהילה און פאר די רבנים, נעווער עגעין, עטס קענטס קומען מיט חרמות מיט איסורי תורה מיט די ווארט מסירה, עטס קענטס קומען מיט וואס עטס ווילטס. נעווער עגען עמיר אונז צולאזן א קאמיוניטי זאל אונטערגיין ווייל עטס זענטס מושחתים, איטס נאט גאנא העפן, אם ירצה השם. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן בעלז. בעלז מיין שטעטעלע בעלז מיין היימעלע בעלז. דער בעלזער רב איז גאנץ א לייטישער מענטש און ער פארשטייט די מצב הדור גוט, נאר ווען ס'קומט צו זיינע אייגענע זאכן האט ער די מצב הדור אין בוידעם. בעלזער רב האט געזאגט מיט פינף זעקס יאר צוריק אז מען פארט אין קאנטרי מוז דער מאן יעדע נאכט ארויסגיין ער מוז ארויספארן יעדע נאכט מען קען נישט לאזן א פרוי אליינס דארט און און זי זאל זיין דארט אליין און ער דא אליין און ער איז גערעכט תשואות חן חן לו יעצט לאמיר גיין צו שטאט ער מאכט יעצט חתונה איך וויל וויסן יונגעלייט פארן אוועק יעצט אויף באלד צוויי וואכן. מ'וועט דאך זיין נאך פון פארן אויפרוף ביז נאך די שבע ברכות. יעצט קודם כל ווער נעמט קער דארט פון די אינגעלייט זאלן נישט ארום גיין מיט זונות, אין ארץ ישראל צען שקל האסט א מיידל? דאס איז איין זאך וואס איך וויל וויסן, און צווייטנס וויאזוי לאזט מען דא די ווייבער אליין? געקומען א סאטמארער באם האט ארויסגעשטעלט א צעטל, ער האט עס ארויפגעלייגט אויף קרעיגסליסט, אז די אלע בעלזער מייער ווייבלעך וואס מען האט זיי דא געלאזט היי און דריי אליינס, זאלן זיי וויסן אויב ער זוכט צו וועמען צו גיין, דא האט עטס א נאמבער און קאל אפ. ס'איז דאך אזא רשעות! פארוואס ווייל דער רב מאכט חתונה מוז יעדער אוועקפארן פון די ווייבער? אויסער דעם וואס דאס קאסט אין די שווערע צענליגע טויזענטער און די. און יעדער מוז מיטהאלטן און דער עולם האט אפילו נישט צו באצאלן דעם רענט. און דאס איז דאס משוגעת פון אלע רעבעס, למשל ר' מאטעלע, אהרן פון קרית יואל, די פלעגן מאכן חתונה א גאנצע נאכט, ס'איז געווען א כבוד, מ'איז אהיימגעגאנגען מיטן שטריימל און מ'איז שוין געגאנגען גראד דאווענען. איי די האלטסט זיך אויף די חסידים זיי האבן נישט פון ווי צו עסן זיי מוזן מארגן גיין ארבעטן א גאנצן טאג וואס קערט די רבי? שפעטער ווען ער איז געווארן אן אלטער איד און ער האט שוין נישט קיין כח צו די זאכן הייבט זיך אן א נייע זאך צומאכן די טיר עלף אזייגער מוז מען די עלעקטער צומאכן געב אונז כאטש ביז צוועלף איינס, דו האסט דיך געפירט ביז זיבן אינדערפרי געב אונז לאמיר זאגן א דריטל מפטיר שלישי רביעי נאר דאס איז דער אמת. זייערע קינדער, ווען ס'קומט צו זייערע שמחה, מ'ווערט גרויס, אז ס'דויערט, ווי לענגער די חתונה דויערט, איז דאס דער גאנצער גליק. נו, דעמאלטס מוז יעדער מיטהאלטן. שפעטער, ווען ס'קומט צו די אייניקלעך און זיי האבן שוין נישט קיין כח, ווערט מען פרום. און דאס איז א גרויסער אומגליק. דער בעלזער מוז צאמרופן יעדן ביי די חתונה. שטעל דיר פאר, דער בעלזער גייט חתונה מאכן יעדעס יאר אן אייניקל. ס'טייטש פאר די נעקסטע צען-פופצן יאר, זענען משועבד אלע בעלזער חסידים אויסצוגעבן דריי פיר טויזנט דאלער פאר אזא מין שפיל, פלאס ס'קאסט דאך נאך צדקות מיט דאס מיט יענץ, מ'באלאסטיגט דעם עולם, און מ'מוז איבערלאזן די ווייב אויף צוויי וואכן. ווייל מ'מוז דאך גיין פון פארן אויפרוף ביז נאכן שבע ברכות, און דאס איז א נייע שבועות, א נייער יום טוב ביי כלל ישראל, שטעל דיר פאר. ראש השנה מוז מען דאך קומען ווען נישט טויג נישט מוז מען שוין קומען צוויי מאל א יאר און די רבי וועט חתונה מאכן יעדעס יאר צוויי אייניקלעך איז וועט מען מוזן פארן זיבן מאל א יאר וואט וואטס גאוינג אן היער? און נאכדעם ווען ער וועט ווערן גענוג אלט און קראנק און ער וועט שוין נישט ברויכן האבן די חסידים זאלן קומען ווייל ער וועט שוין נישט קענען מיטהאלטן וועט מען זאגן אה יעצט ברויך מען שוין נישט קומען יעצט מוז מען צומאכן די לייטס עלעווע ביינאכט. איך האלט אז דאס איז א חוצפה שאין כמוה, מען לאזט איבער פרויען פאר גארנישט פאר הפקר ווייל די רבי מאכט חתונה, דו קענסט זיך נישט פרייען מיטן רבינ'ס חתונה דא אין בארא פארק, די רבי איז אמאל געקומען צו דיינס א קינד'ס חתונה, די רבי האט זיך אמאל געזארגט פאר דיר צו דו האסט פון ווי חתונה צו מאכן, די רבי האט זיך געזארגט פאר דיר פאר א שידוך? וואס איז יעצט געווארן אז יעדער מוז פארן? זיי מיינען מען איז שולדיג דעם רבין עפעס א טובה? שוין דא אפאר א ה יתומים וואס דער רבי האט חתונה געמאכט, די מוזן קומען, אבער נארמאל? פארוואס דארפן אלע בעלזער חסידים קומען? וואס די כלה קען נישט וואקן אונטער די חופה אז זי וועט נישט זעהן צען, פופצן טויזנט חסידים? און דאס איז שוין דער ערליכער בעלזער רב וואס ער זאגט אז מען מוז יעדע נאכט ארויספארן אין קאנטרי. סאו אפשר דארף מען יעדע נאכט אהיים קומען פון ארץ ישראל אויכעט? ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. עטס ווייסטס ס'איז דא דער אינגערמאן וואס האט אנגעמאכט א חילול השם ער האט איינגעווייקט דעם מעיאר פון ספרינג וואלי, א חוצפה שאין כמוהו, ס'איז ממש נישט צו גלייבן, דאס אויכעט פון די שמוציגע פעמיליס קעלענער רבי'נס ווייבס משפחה, שטערנס, משה שטערן.

זיי גייען זייער וועג, די חסידים גייען זייער וועג, בכלל איך פארשטיי נישט וויאזוי מ'קען צאמשטעלן אן אסיפה ווען דאס איז געווען די גרעסטע עוולה, עטס ווייסטס אלע, דער ווילנער גאון, דער הייליגער גאון האט געלייגט די חסידים אין חרם, ווי איז ער געקומען יעצט צו גיין אינאיינעם מיט די חברה? נאר וואס, ס'איז געווען איינער וואס האט עס אנגעדרייט פון לעיקוואוד, ער מאכט דא שיינע פאר הונדערט טויזנט דאלער, זיין מוסד האט מען צוגעשפארט, גאטליב הייסט ער, ער איז געווען אינוואלווד אין די. שמיץ, ער איז, און ווען ס'איז געווען די קאורט פון דעם יוסף קאלקא איז זיין נאמען ארויפגעקומען אפאר מאל, מען האט אים געווארנט אז יוסף קאלקא איז מכשיל קינדער ענד הי קודנט קעיר לעס. סאו יעצט גייט ער אויפטוהן פארן אינטערנעט. פיין, טוה אויף. און מ'האט נישט געקענט צוזאמקומען ווער ס'זאל זיין דער גדול הדור, צו מתתיהו סאלאמאן צו סקולענער רבי, האט מען זיך צוטיילט, מ'האט געמאכט א ספליט, מ'גייט שוין נישט אינאיינעם, מ'האט דעם. הייליגן חתם סופר בוגד געווען, דער חתם סופר האט געזאגט מען טאר נישט גיין וואו מען רעדט ענגליש, איז געזעסן דארט זאליקא מיט ר' זלמן לייב פיליפס, מיט דעם אלעם רבי'נס תלמידים זענען געזעסן דארט, איך פארשטיי בכלל נישט וויאזוי דאס צוגעקומען צו אזא זאך, ווער האט ענק פארקויפט דעם באלאני? עניוועי מתתיהו סאלאמאן האט מען געכאפט אז ער האט א האטעל א באד פאר זונות ער איז געגאנגען בענקראפט האט נישט געהאט צו באצאלן מ'האט געכאפט ער איז גאר א ביזנעסמאן און סקולענער רבי איז סתם א פערד ער איז נישט קיין ביזנעסמאן סתם א פערד ער האט איבערגעדרייט דעם בית יששומר פאר א תלמוד תורה פאר זיין איידעם וואס איז א לאולייף עניוועי מאנסי האט אבער יא אנגעהאלטן מיטן טראדישען פון דעם גרויסן אסיפה האב איך געהערט זאגן ביהיינד די סינס וואס דא איז געשעהן מאנסי. האט געוואלט איבערבעטן אלע פאליטישאנס און זיי האבן געוואלט ווייזן זיי האבן א כח פון פינף ביז צען טויזנט מענטשן און ס'האט געדארפט זיין מער פאר די פאליטישאנס ווי ס'וואלט געדארפט זיין קעגן די אינטערנעט. למעשה האבן אלע פאליטישאנס געזאגט נאו ווי וויל נאט קאם. סאו איז דאס געווען א פראסק פאר ר' מאטעלע און ר' מאטעלע האט זיך אויפגעשטעלט רעדן ער האט געווארט אז די פאליטישאנס זאלן זען און דערווייל האט מען געלאכט פון אים אבער וואס וואס זיי פארשטייען נישט אז ר' מאטעלע זעהט נישט, היינט קען מען אים איינרעדן כל דבר אסור, ס'איז א דזשאוק דער גאנצער ר' מאטעלע, איז במילא איז די גאנצע אסיפה געווארן בטל. יעצט מיך האט געפרעגט די צייטונג געוויסע זאכן, האב איך זיי מסביר געווען, אונז האבן מיר גענומען געלט און געלייגט אין די טאש, מ'האט קיינמאל עס נישט ארויסגעגעבן צו מעק קלין קאמיוניטי, במילא סאפערט מען. אונז האבן מיר גענומען מיליאנס אויף דאלערס צו לערנען מיט די קינדער אינטערנעט, מען האט קיינמאל נישט געלערנט, האט מען געטון צוויי גניבות, קודם מען האט נישט געלערנט מיט די קינדער, און אן די אדער הענד זעהט יעדער אז ס'איז א האוקס, א דזשאוק, דו קומסט דא מאכן אן אסיפה פאר דריי מיליאן דאלער דינגסט אפ א זאל און דו זאגסט מען טאר נישט האבן די אלע אינטערנעטס, ווען סקווער האט גענומען דריי אהאלב מיליאן דאלער, און לעיקוואד האט גענומען דריי אהאלב מיליאן דאלער, אז מען לערנט מיט די קינדער אינטערנעט, און מען לערנט מיט זיי די מאדערן מאשינערי, קאמפיוטערס, מיט אלעם. און דערווייל א נעכטיגן טאג. ס'איז נישט דא אין קיין שום סקול די אלע זאכן, אין קיין היימישע, אין קיין חדר זיכער נישט. נאך געזאגט מען געט די קינדער סעלפאונס זאלן קענען זיין פראטעקטעד, מ'האט אויף דעם געווינען אפאר הונדערט טויזענט דאלער, מ'האט קיינעם נישט געגעבן קיין סעלפאון, וועלכע יונגל האט א סעלפאון? סא דאס איז אלעס ליגנט מיט בלאף. כ'האב זיי געזאגט נאך מער, מ'האט גענומען מיליאנס אוו דאלערס אז די קאמיוניטי זאל זיין סעיף, און די רבנים אז סופאוזינגלי דארף מען זעהן אז ס'זאל נישט געשען קיין זנות, קוק וואס איז געשען, זיי האבן געפאקעטעט די געלט, און קוק וואס א שטאט ס'איז, א חורבן, כ'האב זיי געזאגט, איך האף נאר אז דער אייבערשטער וועט נישט ברוגז ווערן דא צו שוין ברענגען ווי סדום מיט עמורה. סאו בקיצור, דאס איז וואס איז געווארן פון די גאנצע אסיפה, ס'איז געווען א נייס טריי, כ'האף אז אפאר מענטשן האבן געמאכט אפאר טאלער. און פארטיג. יעצט איז דא א אינטערעסאנטע זאך, אזוי ווי עטס האט זיך ליידער געהערט אז בשעת וואס ס'איז געווען די גרויסע טרייעל פון וועבערמאן, איז געווען איינער לעמען דזשוס וואס האט ארויס געטוויט זאכן, ס'איז געווען נאך צוויי, עניוועי דעם לעמען דזשוס'ס לויער איז אויך אונזערס א יונגל איך האב אים געהאלפן זאל אריין גיין אין לאו סקול, ער איז ר' לייביש פרידמאנס אן אייניקל, ער איז זייער א קאליע על השר, איז ער געגאנגען קודם כדי מען זאל קענען זעהן וואס מען קען טוהן, האט ער ארויס גענומען די פייל פאר אפאר טויזענט דאלער, ס'קאסט דריי דאלער און צען צענט א פעידזש, נישט ארויס גענומען די גאנצע האט נאר ארויס גענומען ביז נאך די פרשה פון דעם טוויטן. זאגט ער מיר, זאלסט וויסן, קום ארויף צו מיר אין אפיס, דו'סט לאכן און וויינען, געדענקסט דו האסט אלץ געזאגט ס'איז דא נאך וויקטימס, ס'איז דא א מיידל וואס מ'האט איר אימפרעגנעטעט געשיקט אויף אינדיע, איך האב אלץ געהאלטן אז דו ביסט א צודרייטער, אזוי זאגט ער מיר, ששש דאס איז שוין מיין חבר, באט עניוועי ס'איז גוט. זאגט ער, זאלסט וויסן איך האב ארויסגענומען די פיילס, און כ'האב געליינט וואס דער דזשאדזש האט גערעדט פרייוועט יעדעס מאל ער איז ארויס, ווייל דאס איז דאך נישט פאבליק אינפארמעישן ווייל די דזשורי טאר עס נישט הערן אבער נאכדעם קען מען עס זעהן ס'איז אלעס געטעיפט שטייט קלאר ווער ס'איז געווען דער אנדערע וויקטעם זיי האבן געוואלט אריינברענגען אז מען האט איינגעזעצט דעם בויפרענד וועגן דעם און די גאנצע זאך האט די דזשאדזש געזאגט פיין דו ברענגסט דאס אריין און איך ברענג אריין נאך א וויטנעס וואס וועט שטיין אויפן סטענד און זאגן איך בין אויך א בעל עצבות פונעם חזיר נחמיה'ן בערך צוויי יאר די גאווערמענט האט עס, זיי האבן דעם נאמען, און זיי זאגן ווער דאס איז אויכעט, איך וויל עס נאר נישט זאגן ווייל זי איז א וויקטעם, איז אז איינער וויל עס ארויסנעמען פון די פעיפערס, פון די קאורט, קען ער עס טוהן, איך וועל עס אויפן האטליין נישט זאגן. אבער העי! נחמיה! דו האסט באקומען פֿופֿציק יאר ס'איז א בארגן, זיבן הונדערט יאר האסטו געדארפט באקומען. סעווען הונדרעט יערס מינימום. ס'איז אזא שאנד וואס אונז האמיר דא געטון, רבותי, איך ווייס נישט אנה נלך את חרפתינו, וואו עמיר אונז פירן אונזער חרפה און אונזער בושה וואס אונז האמיר אפגעטון דא מיט כלל ישראל. נחמיה איז געווען אן אפיציעלער מענטש ביי די סיטי אוו ניו יארק האט ער געארבעט, ער האט באקומען א פעיראל טשעק, ער האט באקומען א פעיראל טשעק פון די UJO, ער האט באקומען א פעיראל טשעק פון די מאמס, פון די מאמס וואס האבן געהאט קינדער וואס האבן געהאט פראבלעמס. ער איז געווען א זואלאדזשיסט, א סעקסאלאדזשיסט, און ער איז געווען א גיינעקאלאדזשיסט מיט א פראקטאלאדזשיסט. ער האט נאר געדארפט האבן אביסל פרעפערעישן עיטש. ער איז א חזיר א מנוול! ער האט אומגליקליך געמאכט דעם רעבינ'ס תלמידות, און האט אומגליקליך געמאכט פאפא תלמידות. און יעצט האט מען נאך רחמנות אויף אים. ס'האָט מיך דערציילט אַ ייִד פֿון די מלכים, געגאַנגען נאָך געלט פֿאַר יאָ, נחמיהן, איז מען צוגעקומען צו אים, האָט ער געזאָגט, איך גיב נישט קיין געלט. האָט מען געפֿרעגט, פֿאַר וואָס? זאָגט ער, איך וויל נישט געבן קיין סטעיטמענט. ווען מ'האָט אים אײַנגעזעצט, זאָגט ער, יעצט האָט אויפֿגעהערט מײַן בלוט צו קאָכן, ער האָט מיך מטמא געווען אונטן בײַ די מלכים, ער האָט מטמא געווען זײַנע קאָזינס, ער האָט מטמא געווען יעדן. ער האָט זיך נישט געקענט האַלטן בײַ זיך, זײַן אות-ברית-קודש האָט ער עס געשטופּט צו יעדן, דער חזר. ער האט אנגעמאכט א חורבן אין די אידישע וועלט, און יעדער האט נאך רחמנות, נאך געקומען דער פאלאטשעק משולם פאלאטשעק, דער שייגעץ זיצט נאך אויבן אן ביי די מיטינג מען זאל געבן געלט און ער געט אים די הענט און מזל טוב און דו עסט מירצעשעם ארויסקריכן, ער איז ארויסגעקראכן, ער איז זייער גוט ארויסגעקראכן, ס'איז גוט אז מען האלט אים דארט ווי מען האלט אים, און ס'איז גוט אז ער האט אנגעהויבן מיט דעם מיידל וואס דער טאטע איז אן איידלער איד, אן אנדערער וואלט אים דער'הרג'עט. צוויי פון זיינע קינדער האט ער מאלעסטעט און בועל געווען. אזא שמוץ צוזאמען. מיין האסט גענומען א טאטע האסט באגראבן איין טאכטער לאז אים כאטש האבן נחת פון די אנדערע פאר טעכטער. צוויי האט ער אים באגראבן. עניוועי, ברוך השם פאר דעם זעמיר דאך אזוי צופרידן אז דער אייבישטער ווייזט אונז ארויס א שטיקל אור פון דעם גרויסן חושך. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך וויל זאגן דעם עולם נאך א וויכטיגע זאך, ס'גייען ארום גוים און זיי געבן צו שמעקן פארן עולם אזא כאילו ס'איז א קאלאון, זיי זאגן פאר די פרויען יו וואנא ביי א ביוטיפול קאלאון, צו פאר די מענער יו וואנא ביי פאר יור ווייף, דאס איז געהעריג דראגס, ווען דו געסט עס א שמעק פאלסטו צוזאם, און דער סוף גייט זיין אז זיי קענען אויף דיר אנלייגן יעצט וואס זיי ווילן, אז דו האסט געהאנדלט דערמיט, דו האסט עס געהאט. זיי לויפן גראד אוועק, מען זעט ביסט צאמגעפאלן ס'איז אן אווער דראג און דו קענסט געהארגעט ווערן אויך, סאו איך וויל זאגן פארן עולם, אידן זענען אויך שוין אינוואלווד דערין, ווען א גוי איז געווען אינוואלווד איז דאך געווען גרינג, דוד המלך זאגט רבונו של עולם דו היט מיך פון מיינע גוטע פריינט, פון מיינע שונאים וועל איך מיך אליין היטן. ווילאנג ס'איז נאר געווען גוים וועט א אידישע טאכטער נישט צוגיין און א קינד זיכער נישט. טאמער האט זיך אבער יעצט אנגעהויבן א נייע מעשה אז אידן גייען אויך ארום סאליסיטן, דעמאלטס זעמיר אונז אויף גרויסע צרות. יעצט וואס איז זייער אינסענטיוו? די אינסענטיוו איז אז מ'ווערט היי, און אויב דו קענסט עס רעזיסטן ביסט נישט צוזאמגעפאלן און ביסט געווארן היי, דעמאלטס אויטאמאטיש וואס גייט געשען איז דו גייסט שוין נאכלויפן יענעם, ווייל דו וועסט שוין וועלן כאפן. פון יענעם ווי מען זאגט די סחורה, סא יעדער זאל זייער אבאכט געבן. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן די קעמפס. איך האב שוין מסביר געווען פאר שבועות פרשת בהר בחוקותי אז מען האט אריינגעגעבן א ספר תורה לעילוי נשמת חזקי ראזענבערג, wow! דו ווייסט וואסארא אן עליה ער האט? האסט געזען די ווינטן אין אוקלאהאמא? דאס קומט פון דעם זיין נשמה איז אזוי געפלויגן ווי א דזשעט. כ'וויל ענק זאגן רבותי, די שליסל פון מיין קאר פיט נישט אין די שליסל פון מיין הויז. ס'איז צוויי שליסלעך. גבורות ווערן נישט נמתק נאר בשרשן. מ'וואלט נישט געדארפט געבן א ספר תורה, מ'וואלט געדארפט עפענען א פאנד לעילוי נשמת חזקי מ'זאל אלע. מאלעסטעד קינדער היילן. נאך פאריגע וואך נאכדעם איך האב אפגעזאגט די דרשה צו מיר געקומען איינער זאגן איך האב שוין חתונה געהאט און איך בין אין טיף אין דרערד. חזקי האט מיך מאלעסטעד. חזקי האט מיך ארויסגעטראגן פון סאטמאר פון קליימער. ער שרייט איך קען גארנישט טוען עלפערט האט געהייסן. ס'נעבעך א ביטער אומגליק. אבער וויפיל קינדער איך האב דארט מציל געווען און וויפיל כ'האב געהיילט און כ'האב געוויסט זענען פיגועים פון חזקי. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט קומט זומער און קעמפ. ז'בין משפחת ראזענבערג, מ'גייען פירן די קעמפס און זאליקא מוז אנקומען צו זיי, ער האט נישט קיין ברירה, הי העז נאו אדער טשויס, ווייל ווען נישט דוד קריגט ער נישט קיין פערמיט. זיי זענען אלע א באנטשע מנוולים. דוד נישט, אויף דוד'ן האב איך נישט אז ער איז א מנוול, ער איז סתם א משוגענער, ער שלאגט ווי א צודרייטער. אבער די אנדערע. זיגי מיט פיגי מיט וואלנער, זיי רופן מיידלעך ביי דעם טאטנ'ס נאמען. נעמען? וואט קיינד א נאנסענס איז דיס? ווי קומט ער צו רופן א מיידל בכלל? אז ער וויל עפעס זאגן א מיידל דארף זיין א מחנכת דארט און ער זאגט פאר די מחנכת און זי גייט צו צו די מיידל, דו האסט קיין שום רעכט נישט צו רעדן מיט קיין מיידל. יעצט האט מען נישט קיין ברירה מען מוז אנקומען צו זיי, זיי קענען טון יעצט וואס זיי ווילן. זיי קענען עס איז דארט דא א באהאלטענע פרויען מקווה וואס מען האט גענוצט נאר פרייטאג צו נאכט דער ווידל האט עס געהאט דארט און דארט האט זושע כץ אנגעהויבן מכשיל צו זיין הונדערטער קינדער חזקי האט אנגעהויבן און נאך צעליגע און צעליגע און רבותי ס'מוז זיך אפשטעלן איט העז טו סטאפ אונז קען מיר דאס מער נישט צולאזן דער חורבן איז גענוג ביטער און אונז קען מיר עס שוין מער נישט צולאזן. ס'איז שוין האט ארויסגעקומען אין אלע גאסן, און מען מוז עס אפשטעלן. איך בעט נאכאמאל, פאר מען פארט אין קעמפ, מען שרייבט זיך איין, זאלן גיין עטליכע טאטעס מיטאמאל, און יעדער זאל פרעגן ווער העט זיין מיין קינד'ס רעבע, ווער העט זיין די שלאף רעבע, גייטס ענק נאכפרעגן אויפן שלאף רעבן, יעדער האט א היסטערי, טאמער איז ער א חזיר האט ער א היסטערי אז ער איז א חזיר. און שלאגטס ענק אינאיינעם, ווייל מיט פינף קען מען זיך נישט שלאגן. און מען דארף וויסן פונקטליך צו די קעמפ עט זיין סעיף, און זיי זאלן אונטערשרייבן אז אויב מען וועט מאלעסטן א קינד וועט מען רופן די פאליס און מ'עט קיינעם נישט קענען ארויסווארפן נאכשרייען מוסר און אנדערש שיקטס נישט ענקערע קינדער דאונט טינק יו דואינג יור טשיילד א פעיווער ער קומט אהיים מאלעסטעד איז ער א קרבן ציבור פאר די רעסט אוו היז לייף. און איך דארף נישט קיין קוראים נישט פאר דוד ראזענבערג און נישט פאר זאלי קאהן, און מען דארף פראטעקטן די קינדער, אויף דעם האט דיר דער אייבערשטער געגעבן קינדער זאלסט זיי פראטעקטן, אויף נישט צו פראטעקטן קינדער האט ער דיר נישט געדארפט געבן קיין קינדער, און ער האט עס דיר זיכער נישט געגעבן אז עס זאלן פאלן קרבנות ציבור פאר דוד ראזענבערג'ס חזירייען. און פאר אלע אנדערע חזירייען פון אלע אנדערע מלמדים, דאס נישט פארוואס דער אייבישטער האט דיר געגעבן די קינדער. ס'איז אויך היינט געווען אין קאורט, ווילימסבורג מצה בעיקערי, איך ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז געווען, פאר אזאלכע זאכן קומען נאר די לויערס, ס'איז נישט געווען קיין היימישע מענטשן, און ס'איז אויך געווען נאך א קעיס פון איינעם ברוין. און ווען מ'האמער נישט געקענט גיין ווייל ס'איז געווען מיסטער עקס למען קעלנער'ס קעיס אונז האמער געדארפט דארט זיין, ס'האט געדויערט לענגער ווי מ'האמער געמיינט, און צוביסלעך די חזירים הייבן אן צו באקומען די מעסעדזש, דו קענסט טשעפען מיט וועלעכן קינד דו ווילסט, וויפיל דו ווילסט, וויאזוי דו ווילסט, באט איטס נאט פרי פאר אלל ענימאר, אמאל איז עס געווען פרי פאר אלל, האסט געזען אמאל עפענט א סטאר געט ער זיבן טאג אומזינסט פאר יעדן צו עסן אייזקרים צו וואס וואטעווער. די קינדער זענען שוין פופציג יאר פרי פאר אלל, און אונז האמיר ברוך השם געמאכט א סטאפ צו דעם, דער איז א פרייז דעט יור גאנא פעי. צו ס'לוינט זיך דיר צו באצאלן די פרייז? מסתם נישט. און טאמער ביסטו נישט זיכער צו ס'לוינט זיך צו באצאלן די פרייז צו נישט, פרעג נחמיה'ן. נחמיה וועט דיר זאגן זייער קלאר צו ס'לוינט זיך צו באצאלן די פרייז וואס ער האט באצאלט. ער האט נישט קיין מקווה, איך הער ער האט נישט קיין תפילין, איך הער ער האט נישט קיין ציצית, איך הער מ'האט אים אפגעשניטן בארד און פאות, אזוי הער איך פון איינעם וואס איז געווען וויזיטן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, און איך הער מ'געט אים נישט קיין כשר'ס. יעצט פארוואס מ'האט אים אפגעשניטן די בארד און פאות איז ווייל דער אייבערשטער איז א מאריך אף, אבער ס'קומט א צייט ווען ער מאנט איין, יעצט איז ער א גובה דיליה, ער האט אפגעשניטן די פאות פאר דעם בארד און פאות פאר קארף. ווען דער ליובאוויטשער רבי האט געקוקט אויף קארף האט ער געוויינט און פרעגט וואס איז געשען מיט אייך איר האט דאך אראפגענומען די דיוקנא קדישא זאגט דער רבי ניין רוצחים האבן מיך באפאלן און זיי האבן עס מיר אפגעשניטן זאגט דער רבי אז זיי האבן זיך געטשעפעט מיטן הייליגן בעל התניא ווייל מען האט עס געטון ווייל ער האט פארגעלערנט תניא האט דער ליובאוויטשער רבי געזאגט. איר זאלט וויסן דער בעל התניא עט זיך נוקם זיין ווען ס'איז געקומען ער זאל גיין אין קאורט טעסטיפייען האט דער ליבאוויטשער רבי געזאגט גיי ניט גיי ניט ס'איז א בשר ודם א בשר ודם עט ניט נעמען די ריכטיגע נקמה ווי ס'דארף צו זיין לאזט דער בעל התניא זאל פירן די זאך אז הוויה ילחם לכם האט דער רבי געזאגט ואתם תחרישון. און אזוי איז טאקע געווען, ס'זה תחת זה, דו האסט אראפגענומען די בארד, מ'האט דיר אראפגענומען די בארד, און אזוי גייט עטס ענק אויסלערנען. ס'קאסט א פרייז, איף איטס ווארט איט, ניין, איך האלט אז נישט, און קיינער טאר נישט זאגן איטס ווארט איט, כל זמן ס'איז געווען אומזינסט, פארוואס זאל מען עס נישט טון, מ'האט געכאפט א קינד אין מקווה, ער איז געווען אויסגעטון, דו ביסט געווען אויסגעטון, דו געסט א באמפ אריין, און נאכדעם זאגט מען איך בין סארי.

ווען דער דאסקאלאוויטש דער פלידט ווען נישט גילטי וואלט מיר אונז געהאט ער וואלט געגאנגען זיצן צוויי דריי הונדערט יאר ער וואלט אנגעגרייט נעגל וואסער פאר שלום ווייס און שלום ווייס וואלט אים אנגעגרייט נעגל וואסער. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן איך האב געזאגט פאריגע וואך איך וויל עס איבערחזרן רבותי לאזטס נישט די מענער זיצן דא אליין א גאנצע וואך און עטס זיצטס אליין אין קאנטרי ס'איז נישט אויסגעהאלטן נישט להלכה און נישט אין די מציאות איז עס אויסגעהאלטן. מ'טאר דאס נישט צולאזן, יעדע רב וואס ער זיצט און קוקט דאס צו, אים וועט דער אייבערשטער מאנען פארוואס ער האט געוואוינט מיט אשת איש, ער וועט שרייען רבונו של עולם, דא איז דאך אן עולם אמת, איך האב געוואוינט מיט אן אשת איש, און זאגן על שם שלא מיחה, ביסט א רב, דו האסט געדארפט עפענען דיין קול און שרייען רבותי מ'טאר דאס נישט טון, יעצט האט מען דער רבי זכרונו לברכה האט געוואוסט מ'פארט אין קאנטרי, דער רבי זכרונו לברכה. קודם ווייסטו נישט וואס דער רבי האט געהאלטן, און צווייטנס האט דער רבי געשיקט די יונגלעך און די מיידלעך אין די קעמפס, און ער איז געווען צופרידן אז ר' יודל האט איבערגענומען די קעמפס און צו וואוינען דארטן. דער רבי האט נישט געמוזט וויסן אז מען זאל זיצן אין קאנטרי א גאנצן זומער דא, מען לאזט איבער די ווייבער דארט געפארקט און די מענער דא געפארקט. און חוץ מזה, ווען איינער קומט זאגן אז דער רבי האט אונטערגעשריבן יא מען זאל פארן אין קאנטרי און לאזן די ווייבער א גאנצע וואך, הער איך. ניין די רבי האט נישט אינטערגעשריבן אויף קיין שום זאך אז מען מעג דאס טוהן. ס'איז נאר כיון דדש דש, און ס'מוז נישט זיין די רבי האט געוויסט און ער האט געהאט קלאר ארויס די מצב. די רבי זאגט קלאר איך האב אין אמעריקע אין קיין יאטקע אין קיין פלייש באנק נישט געווען איך קען נישט געבן קיין הכשר. דאס האט די רבי געזאגט ביי אסיפה פון די התאחדות הרבנים אין סאמער תשכ"א. און אין תשכ"ב האט מען ארויסגעשלעפט א חתימה אז מען זאל קויפן אויסשליסליך אין מיין בוטשער סטאר. וויאזוי דאס ארבעט? איטס ע מיסטערי, איטס ע פאזל. באט ס'איז נישט וויכטיג. מען האט געטון ליידער מיטן רעבן וואס מען האט נאר געוואלט. באט עניוועי. קומט נישט אן די רעבע זכרונו לברכה. דער באבובער רב, ר' שלוימעלע. זכר צדיק לברכה, פלעגט יעדן מאנטאג אהיימקומען אין שטאט. מען האט אים געפרעגט פארוואס? וואס קומסטו עפעס אהיים? דו דארפסט דאך נישט גיין ארבעטן? זאגט ער, וואס הייסט? איך האב דאך אבער א קהילה, איך מוז אבאכט געבן אויף די מענטשן. טאמער איינער דארף מזכיר זיין א חולה, טאמער איינער דארף מיר פרעגן אן עצה, צו מען דארף וויסן צו מען זאל יא מאכן אן אפערעישאן צו נישט מאכן, וואס, וועט ער מיך גיין נאכלויפן אין קאנטרי זוכן? איך קום אהיים, איך האב צו אטענדן א קהילה, איך בין א ווארקינג מען האט ער געזאגט. און דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין. אונזער הייליגער רבי האט אונז אויך נישט איבערגעלאזט. ער איז געפארן, ער איז געזעסן דא, ער איז געפארן אביסל זיך אפרוען אין סאראטאגע. ער האט מיטגענומען זיין רעבעצן, ער האט זי נישט געלאזט דא אין ווילימסבורג געפארקט אליין. ס'דארף זיין איש וביתו באו איז קענסט זעהן די אלע תלמידי בעל שם אויף די עלטער טאמער האבן זיי פארלוירן א פרוי האבן זיי חתונה געהאט מען דערציילט אז איינמאל איז דער הייליגער קאזשניצער מגיד ער איז געווען שוין אן אלטער איד ער האט פארלוירן די פרוי און ער האט נישט חתונה געהאט און ער האט געדאווענט ראש השנה יום כיפור פארן עמוד האבן אים די צדיקי הדור געזאגט די תפילות זענען אנגעקומען אינגאנצן שווארץ נישט אנגעקומען געהעריגע תפילות ווייל ס'שטייט איש וביתו. א איד האט מיר פארציילט אז דער הייליגע בעלזער רב האט געזאגט ער זוכט א שידוך, ער האט געהאט עפעס א שידוך ר' אהרעלע, און יענע פרוי איז געווען אביסל צו מאדערן פאר א בעלזע שטוב, איך ווייס נישט פונקטליך וואס דארט איז געווען, איך הער זי האט אפילו גערייכערט, ס'איז נישט אינטערעסאנט. בקיצור האט זי געגעט, האט ער געזאגט פאר זיינע ידיד. ער האט געזאגט איך וויל מען זאל מיר זוכן א שידוך, האט ער קלאר געזאגט כהאי לישנא זאל זאגן די פרוי איך קען מיך נישט מחייב זיין מצוות עונה, אזוי האט ער געזאגט, נאר א איד טאר נישט וואוינען אליין, און זי האט חתונה געהאט מיט די, זי לעבט נאך היינט די אלמנה, און זי איז געווען אין שטוב האט זיך געדרייט, נישט אין בעלזער רב'ס שטוב, און זי האט געהאט א צימער ווי מען האט איר צוגעשטעלט זי זאל זיך דרייען.
ס'איז איש וביתו באו, דאס איז אינאיינעם א מעטש, א שידוך, קיינער טאר נישט וואוינען אליין, און די גרויסע צדיקים האבן אויך אבאכט געגעבן אויף דעם, און אונז א הפקר וועלט, מען זיצט פיר פינעף טעג, מען זיצט דא אליינס זומער אין די היץ, מען לאזט דאס ווייב דארטן זיצן אין קאנטרי. איך וויל נאכאמאל בעטן יעדן איד וואס ער האט קינדער וואס ער ווייסט זיי פארן אין קאנטרי זאל זיי זאגן מיין קינד ס'איז נישט די אמאליגע צייטן דער עולם איז צו צעלאזט און מען טוט כל דבר אסור און לאז נישט די קינדער פארן האסט א באנגעלא פלאץ פיין פון מיטוואך נאכמיטאג פאר ארויס מיט דיין ווייב זיץ דארטן ביז זונטאג אדער פון דאנערשטאג ביז מאנטאג מען טאר נישט דאס צולאזן יעצט. ס'מוז נישט זיין אז דער רב וועט זאגן וועט מען אים פאלגן, מ'וועט אים לאכן אין פנים, אבער הלוואי זאלסטו זיין א געלעכטער פארן הייליגן באשעפער'ס נאמען, ווי איידער דו זאלסט זיין א הירא און א העלד האט דאס קיינמאל נישט געזאגט גארנישט, די אלע רבנים וואס האבן נישט געזאגט קיין מוסר זענען געשטארבן, מאנט דער אייבערשטער פון זיי, און לאמיר נישט אריינפאלן אין די מין עבירה אז מ'זאל אפילו נישט ארויסהעלפן א איד און אים זאגן אביסל מוסר. יעצט כ'האב געוואלט רעדן אפאר מינוט מיט באבוב, וויאזוי קענען זיך באבובער חסידים פילן באקוועם אז זיי שיקן זייערע קינדער אין באבובער קעמפ? עס איז אריינגעקומען א חזר וואס האט זיך אריינגעכאפט אין די קעמפ, ער איז א דרייווער געווען, און דער חזר, האט מטמא געווען קינדער, ער איז דארט געווען אריבער צוואנציג מינוט אויף די ווידיאו, נאכדעם איז געקומען דער מנהל וואס סופאוזינגלי דארף ער זיין דיין פרענד, און זעהט זיך אויס ער איז נישט דיין פרענד, ער איז א פרענד פאר די באבוב'ער ישיבה. על כל פנים ער מיינט ער איז א פרענד פאר באבוב'ער ישיבה. און ער איז געגאנגען און ער האט אויסגעמעקט די ווידיאו. עס איז א מורא'דיגע חאזעריי צו טוהן. עס איז א חוצפה און א שייגעץ שטיק וואס מען טאר עס נישט צולאזן. סאו מיט וואס זאל יעצט א באבוב'ער איד שיקן זיין קינד אין קעמפ? מיט וואסערא מין טראסט זאל ער שיקן ווען ער זאל וויסן אז פאריאר האט מען אים אזוי דאבל קראסט? מען האט גענומען דעם גרעסטן חזיר. וואס ער איז א רעדזשיסטערד, ער איז שוין געווען אויף די ליסט, און ער איז אריינגעקומען און האט מטמא געווען קינדער, און מען לאזט אים גיין ווייטער פריי? באבוב'ער רב, איך וויל אייך עפעס פרעגן, אויף וואס זענט איר באבוב'ער רב? נישט אז איר זאלט אפאכט געבן אויף די צאן קדשים וואס אייער טאטע האט אייך איבערגעלאזט. נאר פאר דעם זענט איר באבוב'ער רב. אז ס'וועט אדורכגיין א פאר יאר און איר וועט מערטשעם אדער דערלעבן משיח'ן, וועט איר ווייזן פאר משיח'ן אז איר האט דעם פיקדון וואס אייער טאטע האט אייך געגעבן צו היטן האט איר געהיטן. אדער טאמער וועט איר חלילה נישט דערלעבן משיח'ן, וועט איר כאטש אזויפיל האבן אז איר וועט זאגן. פארן טאטן אייערן האסט מיר איבערגעלאזט א פיקדון, איך בין געווען דער רבי, און כ'האב זי איבערגעלאזט אזוי ווי דו האסט זיי מיר איבערגעגעבן, כ'האב נישט משנה געווען. יעצט וויל איך פארשטיין, אז איר ווילט אז מ'זאל האבן טראסט אין חסידות, און בפרט נאך אין באבוב, ווילט איר דאך אז די באבוב'ער אידן זאלן האבן טראסט, נו, וויאזוי גייען זיי האבן טראסט אויב איר האט גארנישט געטון צו פראטעקטן די קינדער? אויכעט, איינער פון א קרוב משפחה אייערע? איז געווארן מאלעסטעד, נישט אין די קעמפ, נאר אין אן אנדער פאל, און איר זענט נישט ארויסגעקומען, איר האט געלאזט צוויי אידן זאלן גיין פאראויס, זיי זאלן ארויסקומען, און איר האט נישט געהאלטן אז ס'איז וויכטיג אז איר זאלט ארויסקומען, סאו איך וויל פארשטיין באבוב'ער רב, וויאזוי זאל יעצט א מענטש האבן קאנפידענס אז ער שיקט א קינד אין קעמפ, אז דאס קינד וועט זיין סעיף, מ'וועט אים נישט רעיפן דארט. ווייל מ'וועט מורא האבן אנצוהייבן ווייל מ'וועט וויסן אז מ'גייט צו די פאליס, און טאמער חלילה וועט ער יא זיין גערעיפט וועט מען אים גראד טראגן פאר העלפ, און מ'וועט איינזעצן דעם וואס האט עס געטוהן. דאס איז זייער זייער א סיריעס פראבלעם. אז איר גייט אזוי קאלטבלוטיג דורך די גאנצע זאך, איז א ביג סיריעס פראבלעם, קיינער קען אייך, מ'טראסט מער נישט. א איד שיקט היינט א קינד אין קעמפ, ווייסט ער אזוי, ער קויפט א לאטערי, עט ער געווינען, וועט ער פארדינען דרײַ הונדערט מיליאן דאלער. האט ער נישט געווינען, האט ער פארלוירן א דאלער צו צוויי דאלער. דא איז אויך אזוי, שיק דאס קינד אין קעמפ, העט אים קיינער נישט מאלעסטן, האט ער געווינען דאס קינד. טאמער איינער העט אים חלילה מאלעסטן, האט ער פארלוירן דאס קינד, נישט קיין צוויי דאלער וואס ער האט פארלוירן, ער האט פארלוירן דאס קינד טאטעלי. סאו, ס'מוז זיך ענדיגן די זאכן. און טאמער זענט איר נישט בכח אליינס ארויסצוגעבן א צעטל אז מ'מוז גיין צו די פאליס, מאכטס אסיפות, מאכטס אסיפות יעדע וואך צו יעדע צווייטע וואך צו יעדן ראש חודש, און לאזן זיך די רבנים אראפזעצן מען זאל זען ביי וואס זיי האלטן. אונז האלט מיר יעצט ביים ארויסדרייוון רב בעלסקי אינגאנצן פון די או יו און פון די ישיבה תורה ודעת. די תלמידים זענען שוין ברוגז אויף אים, האלב אמעריקע וואס עסט פון די או יו איז ברוגז. אונז אבער בעל הבית אין שטאט, אונז וויל מיר א קלין קאמיוניטי, דער רב איז גארנישט, דער רב איז א איד וואס האט נישט געטראפן קיין פרנסה, און בעלסקי געווען א גרויסער בולי, און האט זיך אריינגעארבעט אויף א פאזישן, און אונז דארף מיר נישט ליידן פון דעם, חוץ פון דעם איז ער א איד וואס ער נעמט געלט, ער איז אן עקסטארשעניסט, ער האט גענומען געלט ער האט מתיר געווען אן אשת איש, סא אלע רבנים זענען ארויס קעגן אים, כ'האב געמאכט א גאנצע דרשה אויף ענגליש אויף קעסטל טוירטי סיקס, און כדומה וכדומה וואס ער האט אלץ אפגעטון. זיין איידעם איז א שותף אין די הכשר אין קאליפארניע, האט ער געזאגט, ביז דרײַ פאר פסח וואס מען האט געקויפט איז נאך כשר, ווייל נאך דרײַ שפארט צו דער סטאר, ס'איז אזא דזשאוק, ער איז א דזשאוקער, סאו אונז גייען מיר זיך מער נישט לאזן פון די רבנים, באבעווער רב, מ'עט זיך נישט לאזן פון קיינעם און פון אייך אויך נישט, איר זאלט געדענקען קלאר, איר מוזט אייך אראפזעצן מיט אלע רבנים אין בארא פארק, און מ'דארף אנהייבן צו שרייבן. אן אגרימענט, וואס געשעהט אז מען מאלעסטעט א קינד, אין די אגרימענט דארף שטיין אז מען גייט צו די פאליס, מען קאלט נײַן וואן וואן, און טאמער וועט דעס נישט זיין דער אגרימענט, עווענטשעלי יו געט הערט, און נישט סתם הערט באט ווערי בעד, ווייל דער סוף גייט זיין, דער עולם וועט צוריק פייטען, דער עולם וועט עס נישט טאלערירען. און ווער ס'האט נישט קאאפערירט וועט האבן לאוסוטס, מ'האלט אין איין מאכן יעצט לאוסוטס, מ'לאזט זיך נישט מער, דער נאמען רב האט זיך געפייגערט אויף אייביג, ביז משיח קומט האט ער נישט אויס פאר תחיית המתים, ווייל ער האט עס אביוזד, און אונז האמיר עס אראפגעברענגט מיטן אייבערשטנס הילף. סאו אונז בעט מיר אייך באבעווער רב, אל תשחית את נחלתך, וואס דיין טאטע האט דיר איבערגעלאזט, מאך עס נישט קאליע, און קום ארויס, און מ'זאל מאכן זיכער. אז די פעדעפיילס גייען גיין אין דזשעיל. יעצט ווען איך רעד פון באבעווער רב רעד איך צו ר' בנציון באבעווער. דער אנדערער, ביי מיר איז ער נישט מופיע אלס באבעווער רב און ביי קיינעם נישט. העסי, די שוויגער זיינע, האט אים משוגע געמאכט אז ער דארף זיך אויך רופן באבעווער רב. ווען זי וואלט קלוג געטון וואלט זי געזאגט ער זאל זיך רופן דעזשער רב. פאר דעזשער רב פאסט ער גוט. ער מיט דעם משוגענעם שוואגער זיינעם. וואס ער גייט אונטערשרייבן אן איסור אויף נחום ראזענבערגער זאל נישט האבן וואו צו דאווענען, ווייל ער האט מורא געהאט אז זיינע גאפל חברה מיט די אלע שקצים וואס זיי דרייען זיך ביי אים, אז ס'זאל נישט ארויסקומען אלע זייערע שייגעץ שטיק. בען בארבער איז אהין געגאנגען צו די שקצים, ביי אים אין סטאר האט מען מאלעסטעט א קינד, איינער וואס ס'וואוינט דא אין וויליאמסבורג, ער איז א שכן מיינער. און זיין איידעם האט גערעיפט איינעם און ס'האט זיך אפגעטוהן, דאס איז זייער גוט פאר דיר, בען בארבער זאל זיי האבן וואו צו דאווענען ביי דיר, פארשטייסט שיע רובין, לא קרא ולא שנה, ער האט געהאט גענוג שכל חתונה צו האבן מיט העשי'ס טאכטער, און איז געווארן א גאנצער זאגער, ער געט ארויס סירוב מיט חרמות. אויף דיר האב איך דאס מערסטע רחמנות, שיע רובין, ווייל דו ביסט א פערד, ווייל דיין שוואגער גייט כאטש מיט סטראקעס, ער הייסט א רעבע, ער האט מענטשן וואס זיי נעמען זיך אן, ס'איז געווען אמאל איינער וואס ער פלעגט מיך אלץ אפקאלן, ער פלעגט מיך באליידיגן, פארוואס איך רוף אים קרעטשין, איך האב טאקע אויפגעהערט, ווייל ביז איינער האט מיך האט זיך אנגערופן אז ער איז גאר קרעטשינער רב, ער איז א רעכט, טייני קליינער רובין פון קאליפארניע, סאו האב איך אויפגעהערט צו רופן קרעטשינער. איז במילא, דיין שוואגער האט געטון וואס ער האט געטון. העי, ער איז ערגעץ אנגעקומען, ער קען גיין מיט סטראקעס, דו קענסט עס אויך נישט טון. דו וועסט אנטון סטראקעס וועט מען דיך הרג'ענען דיין אייגענע שוואגער'ס חסידים. סאו דו פערד, וואו ביסטו אנגעקומען? יעצט וויל איך דיך פרעגן, אויב ס'איז טאקע אזא גרויסע מניוואלישע האטליין, וואס האסטו נישט געלאזט אז דיין שוואגער זאל אונטערשרייבן? וואס האסטו געדארפט זיין דער הדיוט קופץ בראש? ווער ביסטו? ווער רעכנט זיך מיט דיר? ווען ס'זאל זיין אן דיין חתימה וואלט עס נישט אזוי געווען, וואלט מען מיך נישט דען ארויסגעווארפן פון שול, און אז ס'איז יא דא דיין חתימה לאך איך נישט פון דיר, מיין וואס האסטו געקלערט ווי קומסטו דא אריין, ווער דערשרעקט זיך פאר דיר, דו ביסט א אויסגעשפילטער הונט וואס דו זוכסט סוקסעס. און דו האסט עס נישט געטראפן. ווען דו זיצט ביי ר' בן ציון וואלסטו געווען מער סוקסעספול, וואלסט געווען מער אפרישיעטעד, וואלסט נישט געווען א מחרחר ריב, וואלסט נישט געווען א מענטש וואס האט אונטערגעברענגט דיין זיידנ'ס ירושה. רבי שלוימעלע באבובער. רבי שלוימעלע האט געארבעט צו זיין אוהב שלום ורודף שלום, און דו האסט דאס אונטערגעברענגט. לולא השם שהיה לנו וואלט עטס געזעסן אין ערכאות אזוי ווי סאטמאר.

און דער בית דין האט שוין געזאגט ער טאר זיך נישט רופן באבוב נאר באבוב פארטי פייוו, ער איז גארנישט ער איז א באנק א באנטש אוו מחרחר ריב חברה דעטס אלל. סאו ר' בן ציון איך בעט דיך הבט נא קוק אויף די צאן קדשים וואס זיי קוקן ארויס אויף אייך איר זאלט זיי לערנען א דרך אין עבודת השם איר זאלט זיי לערנען וויאזוי צו זיין עכטע וואוילע חסידישע ווארעמע אינגעלייט. און אז טאמער מען מאלעסטעט זיי דארף מען זיי טראגן אין דזשעיל, די ווער דער וואס האט זיי מאלעסט. יעצט האטס אלע א פרייליכן א לעכטיגן שבת פרשת בהעלותך און א פרייליכן תמיד און א סעיף זומער און זייטס אלע געזונט און שטארק.